א גוט ערב יום טוב סוכות, איך וועל מאריך זיין וועגן פעדאפיילס, איך וועל נישט צופיל מאריך זיין וועגן סוכות ווייל איך האב שוין גערעדט פאר ראש השנה און פאר יום כיפור, איך וויל נאר זאגן צוויי זייער וויכטיגע זאכן, די ערשטע זאך איז אז איך וויל זאגן א משל וועגן די סוכה, עס איז געווען אמאל איינער, עס איז געווען א קעניג, און ער האט חתונה געמאכט זיין טאכטער א בת יחידה צו א פרינץ פון אן אנדערע מדינה, און עווענטשעלי וועט ער ווערן דער קעניג, בקיצור. למעשה איז ער געווען א שלעכטער א פארביסענער הונט, ער האט איר אנגעטון גרויסע צרות, זי האט עס נישט געקענט נעמען, אבער דאך מורא געהאט פארן פרינץ, וואס הייסט איך זיין באדינער מען הרג'עט דיך. נאך אפאר יאר איז געקומען דער טאטע וויזיטן די טאכטער וויאזוי זי געפינט זיך אין יענע קעניגרייך, און למעשה האט ער זיך אויפגעפירט צו איר זייער שיין און פיין, ס'קומט די נאכט פארן אוועק פארן לויפט זי אריין צום טאטן זי נעמט זיך וויינען, טאטי, דו ווייסט וואס פאר א רשע ער איז, דו ווייסט וואסארא הונט ער איז, די ווייסט וואסארא מין כבוד ער געט מיר? דאס וואס די זעהסט אז ער געט מיר דא יעצט כבוד איז נאר ווייל די ביסט דא, ווען די ביסט נישט דא, די פארסט אוועק, בין איך ווייטער אומגליקליך. דער קעניג האט געזאגט אזוי, איך קען נישט דא בלייבן, הגם לעבן מיר פירט ער זיך אויף גוט, אבער איך זאל דא בלייבן, איך האב דאך א מלוכה צו פירן, ער איז דאך נאך נישט קיין קעניג.
איז זע אז ער זאל קומען מיט דיר וואוינען צו אונז, און דעמאלטס דארט וואו איך בין קעניג, אז איך וועל דארט זיין וועט ער זיך דאך אויפפירן גוט. די זעלבע אויך ס'איז געווען ראש השנה יום כיפור, אונז האמיר געדאווענט און געבעטן ביים אייבערשטן, אבער עס קומט נאכדעם פארגעסט מען זיך, מען גייט צוריק צום זעלבן רשעות. זאגט דער אייבערשטער פאר אידן, קומט צו א סוכה, איך וועל ענק ארייננעמען דארט, און דארט וואוין איך, דארט וועט עטס זען דעם שם הוויה, און דארטן וועט עטס ענק אויפפירן גוט, און נאכדעם וועט עטס קענען שוין אהיים גיין צו ענק, און עטס וועט שוין זיין פארבעסערט. די זעלבע דער פרינץ, ווען ער האט שוין געוואוינט ביים קעניג אפאר יאר, האט ער שוין געזען ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן צו א פרינצעסין און צו א ווייב, האט ער שוין געקענט צוריק פארן צו זיין פירן זיין אייגענע מלוכה שפעטער. רבותי, לאמיר נישט נאכלאזן אויף וואס מען האט זיך אנגעכאפט. מען האט זיך אנגעכאפט אין הייליגקייט, מלכיות זכרונות שופרות, געפאסט, דוגמת מלאכי השרת, לאמיר יעצט נישט פארלירן דאס אלעס, און נאכדעם האב איך ענק געוואלט זאגן נאך א משל וועגן טאנצן, מען גייט טאנצן הקפות, דאס איז פון הייליגן קאלובער, דער הייליגער קאלובער זאגט א משל, געווען אמאל א מענטש האט זיך אריינגעשטעלט אין א האטעל, און ער איז דארט געווען אפאר חדשים, ער האט זיך געלאזט וואוילגיין, ער האט געגעסן און געשלאפן דארט, נאכדעם קומט צו דער באלעבאס פון האטעל און זאגט אים הער אויס דו מוזט מיר אנהייבן צו צאלן, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת כ'האב נישט, רוף איך שוין די פאליס און איך זעץ דיך איין, פרעגט ער אים וואס די פאליס וועט דיר באצאלן די ביל? וואס האסטו פון דעם מיך איינזעצן, זאגט ער לאמיר דיר זאגן איך קען זייער שיין טאנצן איך וועל שטיין אינדרויסן אין פראנט פונעם האטעל כ'וועל טאנצן א גאנצן טאג און ממילא וועט עס אריינברענגען מענטשן ס'זאל זיין אזוי ווי אן עדווערטייזמענט אריינצוציען מענטשן דא. האט דער מענטש געזאגט, פיין, ס'איז א גוטער פלאן, ער האט אנגעהויבן צו טאנצן, און ס'האבן אנגעהויבן צו קומען אסאך קונים, זאגט דער הייליגער קאלעווער, א מורא'דיגע זאך, כ'האב געזאגט דעם אייבערשטן איך גיי טון תשובה ראש השנה, כ'האב נישט געטון, כ'האב געזאגט איך גיי טון תשובה יום כיפור, כ'האב אויך נישט געטון, כ'האב אנגעבארגט נאך און נאך און נאך, ס'קומט אבער סוכות, רבותי אונז קען מען טאנצן פארן הייליגן באשעפער, טאנצן, ריקודים, רקידה של מצוה. עטס גייטס אלע אויף חתונות, הערטס עטס די בדחנים זאגן דאס הויעכקייט פון א טאנץ, שטעלט דיר פאר דאס איז פאר א חתן כלה, ווי הויעך איז אז מען טאנצט פאר די הייליגע תורה אליין? די הייליגע תורה איז דאך, מיט די תורה איז מען דאך חתן מיט כלה, שטעל דיר פאר אז מען וועט אויסנוצן דעם טאנץ ווי עס דארף צו זיין, דעמאלטס וועט מען באמת אריינברענגען אלע מענטשן פון די גאס צו אידישקייט, מען מיינט זיך אליינס, דער מענטש וואס ער דרייט זיך אין די גאס, און מיט דעם. וועט מען ענדיגן דעם יום טוב. ס'מוז זיין א המשכה אויף א גאנץ יאר. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן, איך האב שוין געמאכט מיין דרשה, ס'דויערט בערך אנדערטהאלבן שעה, נאר איך האב געמוזט צולייגן א שטיקל עמורדזשענסי. קודם האב איך געוואלט זאגן אז די, איך האב ענק שוין געזאגט, ווען מ'גייט צו א פאליטישן, מ'דארף זיך לעקן, דער אמת איז א נאן-פראפיט טאר בכלל נישט אינדארסן קיינעם. באמת קען ענק די גאווערמענט אפשטעלן אלע נאן-פראפיטס. א ישיבה טאר נישט אינדארסן, א בית מדרש טאר נישט אינדארסן. למעשה. אונז טוהן מיר דאך אלעס. הער איך זאגן יעצט אזוי, איך הער זאגן אז דעם טאמסאן האט מען אזוי שופך דם געווען, מען האט אים גערופן צו דעם צו די אהרונישע צאמקונפט, איז דארט געווען דער אינדיק, דאס אלץ תלמידים פון דעם גרויסן אותו האיש דער רשע ידידיה ליפא פרידמאן, מיט משה טעראריסט שייגעץ פרידמאן, בקיצור. די אלע חברה זענען צוגעוואוינט צו די גרעיטע אידן, זיי מיינען זיי זענען ביים טאטן אין וואנקווער, זיי מיינען זיי זענען אין דער אלטער היים אין זענטא. עניוועי, איז האט מען אים גערופן און ס'איז קיינער נישט דארט געווען, פארוואס? מ'האט אים געגעבן א זאג אז אינדיק האט געהאט פונקט יעצט עפעס אן עמורדזשענסי אין די האספיטעל, זיין ווייב האט א בעיבי, האט ער אפגעקאלט און ער האט געוואלט עס געבן א מזל טוב, דערווייל לא דובים ולא יער, ער האט געזען מ'מאכט חוזק אין אלע זייטן. אברהם פרידמאן דער אפגעריסענער פערד. דער האט אים אויפגענומען אין א קאר, כאטש כ'האב די גאנצע צייט געהאלטן נישט שרייבן קעגן היינס, אבער עיב דזשארדזש האט ער אויפגענומען אין די קאר, און ער האט אים מסביר געווען אז די גאנצע קעיס וואס איז געווען, די וועבערמאן קעיס, דאס איז פאלש, אלעס איז פאלש, פרעגט ער נאכדעם עיב דזשארדזש און וואס זאגסטו, זאגט ער, איך האב נישט מיטגעהאלטן דעם קעיס, איך קען נישט דיר עס זאגן, פארשטייסט, אברהם. זעהט אז יענער איז געווארן אינדייטעט מיט א דזשורי סא אלעס איז פאלש. אזא אזא בהמה, איך זאג דיר באמת, סא האט מען געמאכט חוזק, יעצט הער איך ס'האט זיך איבער געדרייט דער חוזק, משה לויפט ארום זאגן אז מען וועט מאכן שבת, משה איך האב א מעסעדזש פאר דיר, דו דארפסט קודם דורך לעבן זונטאג מאנטאג דינסטאג און מיטוואך דאנערשטאג און פרייטאג זאלסט אנקומען צו שבת. ס'איז געווען א איד, געהייסן ציילסהיימער רב, געווען זייער א חשובער איד אין וויזשניץ, איז געווען אין פלארידע ווינטער,

איין זאך פאר געדעכעניש, איך מיין אז אייזיק גייט צוריק גיין אין דזשעיל אויכעט, ווייל ס'איז א מורדער קעיס, דא גייען זיך אסאך קעיסעס שאקלען. יא, מירצעשעם, ס'העט נאך, איך ווייס נישט, דאס זאג איך נאר סתם דברי נבואה. עניוועי. סאו האט מען האט אים אפגעקאלט זאליקא זאל קומען זעהן די סוכה, האט ער געזאגט טענק יו, באט נאו טענקס. איך קום נישט. וואס האסטו געמיינט משה? משה איז דאך אזא אפגעריסענע פערד. דעמאלטס ווען איך האב צוגעמאכט דעם האטליין ווייל מען האט מיך געסטראשעט מיט שיסן, בין איך געגאנגען זוכן פראטעקשן, איך האב געזען ביי היינס אין אפיס איז עס נישט דא, בין איך געגאנגען צו די פעדערל, די פעדערל האט געזאגט, איך וויל נישט זאגן אריינגיין פונקטליך, און איך האב געהאלטן ביים עפענען, געגאנגען משה און ער קאלט אפ שנעל און ער שיקט דארטן די אילאוויטשעס, מושי אילאוויטש מיט יענקי אילאוויטש, איך זאל שוין צושפארן, זאג איך, איך האלט נישט דערביי. דו ווייסט נישט משה טוט מקצר ימים זיין ער טוט מקצר זיין ער ער ער. זאג איך אים איין ווארט וואס דו רעדסט איבריג זאלסט וויסן אלעס איז ריקארדעד יו וויל פעי פאר איט. האבן זיי אראפגעלייגט דעם טעלעפאן די צוויי, איך וויל ענק זאגן די אלע בוליס זענען נאר בוליס ביז דו ווייזט נישט א יד חזקה ווייל ער איז א בולי ווייל ער איז שוואך ער איז א בולי ווייל ער האט נישט גענוג סיפוק ער האט נישט גענוג קארידזש. בולי'ט ער אנדערע. קיצור האבן זיי אויפגעהערט צו קאלן. משה האט זיך געדרייט ווי א פארסאמטע מויז אין בית מדרש, ביסטו גיך וואס עט זיין נחום ראזענבערג ווייטער האטליין ער ברענגט דאך אראפ די גאנצע יוגענט, האט משה געזאגט וואטש זעהן היינט ביינאכט וועט זיין צוגעמאכט מארגען ביינאכט, מינווייל האבן די אילאוויטשעס צוריק געקאלט אפשר היינט ביינאכט אפשר מארגען אפשר איבערמארגען זאג איך קיינמאל נישט בלי נדר נאר ווען איך וועל וועלן, סאו משה איז ארום געגאנגען א געווינער היינט ביינאכט גיי איך צושפארן דער היינט ביינאכט איז נאך נישט אנגעקומען. אונז ווארט מען נאך אויף דעם היינט ביינאכט, שוין ברוך השם זעקס זיבן יאר, ס'האט איבערגעדרייט די גאנצע שטאט יעדער ווייסט וואו אונז האלט מיר, און מ'האט ארויסגעריקט טשארלס היינס אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט אז איך גיי אים מיטן אייבערשטנ'ס הילף ארויסריקן, סאו יעצט באצאלט עטץ די פרייז. סאו דער דעיוויד גרינפעלד אזא עוכר ישראל, ער איז געגאנגען און געזאגט אויף טאמסאן אז ער איז א ער איז פרעדזשודיסד, און ער איז אן ענטי סעמייט, ער האט געגעבן די אידן שלעכטע טריטמענט, ווער איז בכלל דער דעיוויד גרינפעלד? א נייער משוגענער אין שטאט וואס ער גייט זיך אנרייצן מיט אלע גוים, דו ווייסט וואס דאס גייט קאסטן פאר אונזער עולם, רבותי ער טראכט אפילו נישט, ער גייט זיך אין דעם נקמה נעמען, וואס האסטו גענומען א מענטש, האסט אים געוואלט שלאגן שלאג אים באט נאט בילאו די בעלט. כ'ווייס נישט ווי דער דעיוויד גרינפעלד זיך אויסגעהערט דעם אלטן אזיאטישן מארמאר אויפן וועג. דער גאנצע וואס דעיוויד גרינפעלד האט געפראפעגאנדירט אז מ'זאל נעמען אריין טשארלס היינס איז ווייל ער האט א פראבלעם די סטאבעניצער רבי דער וואס האט אפגע'גנב'עט די קרעדיט קארדס ער דאוונט ביי אים און דער נוצט גראדע מיין מקווה אויב ער גייט אין מקווה. און דו ווייסט וואס ער גייט יעצט טוהן? וואטש ענד סי. ונזכה ונחיה ונראה. כ'האב ענק געזאגט א איד דארף וויסן יעקב אבינו'ס פאליסי ווילסט עקזיסטן אין גלות? למד את רעי. דער. יעקב אבינו זאגט ער האט זיך צוגעגרייט לדורון לתפילה ולמלחמה. לדורון ווייסט מען האט אים געשיקט דארטן די קרבנות דעם שעיר לעזאזל איך האב אזויפיל צו רעדן ווען נישט די פעדעפייל זיצן אויפן האטליין וואלט איך דאך ענק אזויפיל זאכן שיינע זאכן געזאגט אויף יום כיפור מיטן שעיר לעזאזל מיט יעקב אבינו מיט די שעפעלעך אבער עניוועי לתפילה ער האט געבעטן דעם אייבערשטן ולמלחמה מיינסט דאך ער האט גענומען א ביקס אזוי ווי די ציונים זיי גייען זיך שלאגן מיט די אראבער א נעכטיגן טאג למלחמה זאגט דער רמב"ם לברוח ולהנצל אוועקצולויפן האלט דיך, גיי אן בילאו די רעדאר קומט ענד רעגאן אויף מיסטער טאמסאן און ער וועט זאגן פאר יעדן נאו טענקס עטס קענטס אלע זיצן ווי עטס זענט יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך איך האב ענק שוין געזאגט לאנג צוריק די גאנצע טעם פארוואס די רבנים ווילן נישט טעכניקע ווייל זייער שייגעצ'טי קומט ארויס. אמאל, די ניו יארק טיימס האט נישט געשריבן אז די גאלאנט רב האט מאלעסטעט יענעם אין מקווה, צו אז מענדעלע חזר האט מען צוגעשפארט אין אנטווערפן די ישיבה ווייל טאמער נישט וואלט מען אים איינגעשפארט ווייל ער האט אפגע'חזר'ט די בחורים, די זאך איז נישט געווען אמאל. יעצט איז מען געקומען די חברה און מ'איז געווארן קלוג, מ'האט זיך די אייגענע בלאגס און ס'פארט א מחיה וואס ס'גייט פאר. יעצט געטראפן אין ארץ ישראל אז א גרויסע, כ'האב שוין ענק שוין לאנג געזאגט מען האט אפגעשטעלט מיין מיין האטליין קען מען נישט הערן דער וואס ס'וויל הערן מיין האטליין מוז צאלן נאך פערציג שקל א חודש און ער האט א נישט מאושר'דיגן טעלעפאן איז יעצט געוואויר געווארן אז זיי האבן אראפגענומען אלע רעיפ ארגענעזעישאנס אלע טעלעפאונס וואס מען קאלט די פאליס פאר רעיפ און פאר. מאלעסטינג, און אלע האטליינס וואס זיי רעדן פון די עניינים. דאס האט מען אראפגענומען, זיי האבן עס דא אויך געטרייט אין אמעריקע. נאר דא האט עס געטרייט דער אשכנזי, אבער אשכנזי האט יעצט אויכעט ליגעל פראבלעמס, ווייל די וואס האבן געזאגט ליגן ביי ברוך מרדכי'ס קעיס, זייער קעיס איז אלעס יעצט אין די עפענטליך, און מען רעדט דערפון יעדן טאג אינעם די עי'ס אפיס. דער אשכנזי. זלמן אשכנזי, זלמן האט גענומען די וויטנעסעס, געטראגן אויף ארץ ישראל, מ'האט באצאלט טיקעטס, אה, עווריטינג איז נאו אן אופען בוק. נאר דער שייגעץ, דער אויסוואורף טשארלס היינס איז שוין נישט מער אין אפיס, ער איז נאך יא, נאך אפאר וואכן, אבער ער, ער טאטשט נישט די קעיסעס, ער קען שוין גארנישט טון היינט. יעצט לויט וואס איר צודרייטע אלטע אזיאטישע מאראמארישע פערד איר זענט די סאטמארע חיות, גייטס יעצט און מאכטס א קעיס קעגן טשארלס היינס, אלע מיליאנען וואס ער האט גענומען ביי ענק. האט דאך נישט, ער האט דאך סתם אזוי, האט קיין גארנישט דעליווערט, ברוך מרדכי גייט צוריק זיצן לויט ווי ס'זעהט אויס, ס'איז געווען ערב יום הקדוש זיין הירינג, ס'האט זיך אנגעהויבן, ער זעהט אויס ער גייט זייער גראד זיצן, פונקטליך וויפיל יאר ער האט באקומען, דינא דמלכותא דינא, און איין דזשאדזש וועט נישט דאבל קראסן א צווייטן. מ'האלט יעצט ביים ארויסווארפן פאר שור די אלע טאפ מענטשן, ס'איז דא יעצט אין צייטונג היינט, ער האט אלע טאפ מענטשען געזאגט גייטס ענק ארויס, ער האט געוואלט טשארלס היינס זאל זיי ארויסווארפן, טשארלס היינס האט נישט געוואלט קאאפערירן האט ער זיי אליין געזאגט עטס קענטס רואיג גיין איך ברויך ענק נישט האבן, די טאפ מענטשען. שטעל דיר פאר וואס דא גייט זיין רבותי, לאזטס א טרער, און דאס אלעס וואס עטס האטס מיך אויכעט באליידיגט און בא'עוול'ט פאר גארנישט אלע יארן, וואס, דער אייבערשטער נעמט זיך נישט אן? וואסערע מין חוצפה איז דאס געווען? קומען זיך ראצערישע רבנים, קיינמאל נישט געארבעט פאר א דאלער, גע'גנב'עט פוד סטעמפס מעדיקעיד, געקעשט טשעקס און צוריק געגעבן נײַנציק פראצענט, מ'כאפט אן א מענטש אזוי אומשולדיג פאר גארנישט, ווייל כ'האב געעפנט א האטליין, כ'האב געוואלט רעדן פון טשיילד סעיפטי, מ'זאל נישט מאלעסטן יעדן קינד, כאפט אים אן מ'לייגט אים אין חרם, מ'ווארפט אים ארויס פון אלע שילן. פון דעם טאג וואס עטס האטס מיך ארויסגעווארפן איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, עטס ווייסט ווער ס'וועט דאווענען? דער אייבערשטער האט זיך גענומען דאווענען. און ווען ער דער אייבערשטער דאוונט דאוונט ער, ווען א מענטש איז אן אונס איז רחמנא פטריה, ס'טייטש דער אייבערשטער זאגט כאילו דו האסט עס געטוהן, יעצט דאווענט דער אייבערשטער. אזאלעכע רישות אנצוטוהן פאר מענטשן, דאס האט מען אלעס געמעגט, הערשל קלאר געקומען פון ארץ ישראל, געמאכט א משמרת הצניעות, בא'גנב'עט און בא'גזל'ט מענטשן, און געלאזט אלעס אז ס'זאל אנגיין. וואט קיינדא נאנסענס איז דאס? און עטס האטס געמיינט אז דער אייבישטער וועט דאס אזוי צולאזן? נא עטס האטס געהאט א גרויסן טעות. דאס וואס ס'שלאגט זיך אהרן און זלמן לייב דאס לאזט דער אייבישטער צו. ווייל דאס האט נישט קיין שום וועליו פאר קיינעם. דער סמך מם מאכט זיכער אז עס זאל דויערן ווי לענגער עס זאל אויסברענגען אידיש געלט און עס זאל אויך זיין א חילול השם. אבער נישט ווען מען שלאגט זיך פאר סעיפטי פון קינדערלעך. אונז וויל מיר אז קינדער זאלן זיין סעיף. ס'האָט זיך געמיינט, דאָס וועט אייביק אָנהאַלטן. ניין, ס'האָט גענומען אַן ענדע. גענומען דאָ אַרײַן אַ משוגענעם, אַ נערוון-קראַנקן משוגענעם משה פרידמאַן. כ'דענק, ווען ס'איז געווען, ווען ער נאָך געווען יונגער אַ ביסל, געמאַכט אַסיפֿה, האָט ער געזאָגט אַזוי פֿאַר יעדן רבֿ, איכ'ל דרייען מיט מײַן פֿינגער אויפֿן גלעזל, ס'וועט קריצן בײַ ענק אין דאָרטן אין, אינעם מייק, וועסטו וויסן, זאָלסט סטאַפּן. ווי אַ משוגענער, אַרײַן געפֿאָרן אויף ארץ-ישׂראל מיט סאַשען. ווען ער נאָך געווען רבֿ, יעדע פֿינף מינוט, וואָס טוסטו יעצט? וואָס טוסטו יעצט? ע, ווען ער פרעגט מיך זאג איך יעצט בין איך אין בית הכסא, איך קען מיט דיר נישט רעדען. אך, אזא קראנקער, א נערווען קראנקער, א קאנטראל פריק, דער משוגענער איז געגאנגען און האט אונטערגעשטעלט זיין דעם משוגענעם קאזין דער וואס האט איינגעווייקט אריה לייב גלאנץ, דער אנדערער פרידמאן. און יעדעס מאל האט ער מורא געהאט איך וועל אים סוען ווייל ער האט דאך מיך אריינגעלייגט אין צייטונג, האט ער דאך מיך פארשעמט, האט ער דאך געמיינט איך וועל גיין מאכן א לאו סוט אויף דעפעמעישאן, געקומען יענער זאגן ער האט גרויסע לויערס אין, אין קאליפארניע און זיי וועלן קומען א האלב יאר ארום, איך האב דאך געזען ווער דאס איז, און איך קען דאך אים שוין לאנג אז ער איז א טאוטעל א וועקאו, איך קען אים נאך פון ווין. האב איך אים געזאגט ר' איד איך ברויך נישט קיין לויערס, די לויערס ארבעטן עניוועי, אן א געלט, זיי ארבעטן אויף פראצענט, איך ברויך פון דיר גארנישט, און מיין מלחמה איז נישט מיט משה משוגענער, משה איז א משוגענער, און זאלי האט דאך אים אפגעקויפט, מיין מלחמה איז סעיפטי אוו די טשילדרען, און ליטל דיד אי נאו, ער מיינט אז דאס איז די גאנצע פראבלעם, דא איז דא א מורא'דיגע העיט קריים וואס דאס קומט יעצט ארויס, מיט טשארלס היינס וואלט איך נישט געקענט רעדן מיט דעם משוגענער, מיט דעם גנב, מיט דעם עקסטארשעניסט, דא גייט יעצט ארויסקומען א מורא'דיגע העיט קריים, די רבנים האבן קיין שום רעכט נישט געהאט דאס צו טון. און דער העיט קריים גייט עס אלע ארויפפירן, זיי זאגן מיר נאו ספיקע אינגליש, ער גייט דיך נישט פרעגן פארוואס דו האסט געשריבן אויף נחום ראזענבערג, דא גייט זיך אנהייבן יעדער רב, צאלסט טעקס? פון וואו האסטו אזעלכע הייזער? פון וואו האסטו די שיף? וואס געשעט ווען איינער געט דיר הונדערט טויזענט דאלער? פארוואס געסטו אים צוריק ניינטי ניין? וואטש ענד סי וואס דא גייט, יו עינט סיען נאטינג יעט, מען האט ענק ארויפגעשטעלט יעצט א מלך כשר, וואס האט עטס געמיינט, יעדנס בלוט איז געווען דא הפקר? פארוואס אזא קרויס מיידל זאל נישט האבן קיין ווארט צו זאגן ליסן דעם מענטש דער חזר נעמט מיך אריין אין יחוד פארגעס אז ער רעיפט מיך דאס אלעס האט מען געמעגט? וואס סאטמאר האט געטון האט מען געמעגט? שלום שניצלער האט געמעגט אנבאכן יעדן ווען מ'האט נישט באצאלט די פיז וויפיל משמרת הצניעות האט פארלאנגט און ער האט געמעגט רעיפן יעדן בחור וואס האט אים געטראגן אין ישיבה? שלום וואטש די אלע בחורים גייען קומען טעסטיפייען נישט אלע נאר ס'גענוג איינער. וואטש ענד סי, עניוועי, ברוך השם דער אייבישטער ענפערט אונז און ער ווייזט אונז א געוואלדיגן אור. די רבנים האבן א רעכט צוצושפארן אלע סעלפאונס פון די אלע רעיפ קרייסעס, זיי האבן געוואלט מיין האטליין צושפארן, וואס א רעכט האבן זיי דאס געהאט צו טון? ווער זענען זיי? הו אר דעי? זיי ווילן נישט ס'זאל ארויסקומען זייער שמוץ, טו וואס די גלחים האבן געטון, ווער א מענטש, קום ארויס איט העפענד און לעטס סטרעיטן אוט, זענען ארגער פון די רבנים זענען ארגער פון די גלחים. זענען אזוי נידריג סע לאזט זיך נישט זאגן ווי נידריג זיי זענען. אבער די גלחים האבן עס אויך נישט געטוהן ווייל זיי האבן געוואלט ווייל זיי האבן געמוזט ווייל ס'איז ארויסגעקומען לאוסוטס וואן עפטער וואן. ביי אונז גייט אויך קומען לאוסוטס. און זענען געגאנגען זיי האבן מפקיר געווען מיין בלוט מיט דעם חרם. נישט וואס איך דערשרעק מיך דערפאר אבער דער עוורידזש מענטש אין די גאס מיינט איך ווער ווייסט וואס דער נחום האט געטוהן. ערב יום הקדוש ווען ס'איז א הייליגע צייט גיי איך אין די גאס קומט איינער. די סאטמארער זענען אזוי משוגע געווארן פון דעם וואס טאמפסאן האט געווינען, זיך גענומען א ווען און געפארן מיט זיין ווייב מיט די קינדער און געמאכט אזוי ווי כ'פאר דיר אריין אין מיר, און וואס געשעט ווען ס'געלונגט מיר נישט, ווען דו קענסט דיך נישט אוועקדרייען? נאר גארנישט, אזוי ווי ס'געווען א ווען האב איך אראפגענומען די לייסענס און איך וועל נעמען קער. אמאל אז איך בין געגאנגען מאכן ריפארט צו די פאליס האבן זיי מיר געלאכט אין פנים, זיי זאגן יור דע קרעיזי ראביי, היינט גייסטו זען ווער ס'איז די קרעיזי ראביי, אלעס האט מען געמעגט מפקיר זיין יענעמ'ס בלוט, דער אייבערשטער האט ענקער בלוט יעצט מפקיר געווען. וואטש צו זעהן וואס דא גייט געשעהן. ס'איז נאך דא דעם אלטן מונקאטשער, דעם מונקאטשער רב'ס אלטע ווארט, ער קען נאכנישט די צוועלף גוים וואס האבן טרעפן א איד נישט גילטי, און יעצט האבמיר שוין א די עי וואס וואס ער שרייט ער וועט גיין מיט די לאו, ער וועט נישט נעמען קיין שוחד אזוי ווי טשארלס היינס, ער האט עס נישט געזאגט אבער ער זאגט ער וועט גיין מיט די לאו, עניוועי דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. באלד אנדערטהאלבן שעה. האטס אלע א פרייליכן יום טוב. א גוט יאהר. היינט הייסט צו גאט'ס נאמען. וואס הייסט צו גאט'ס נאמען? צו גאט'ס נאמען הייסט ס'דא אסאך זאכן, קודם איז היינט מ'זאגט דער אייבערשטער האט נעכטן מוחל געווען אלע עבירות, יעצט איז דא פיר טאג וואס איז נישט דא קיין עבירות ווייל ולקחתם לכם ביום הראשון איז ראשון הי' לחשבון עוונות, יעצט שטייט אין אלע ספרים, דער של"ה הקדוש ברענגט אסאך וועגן דעם, מ'מיינט נישט חלילה. אז ס'נישט דא קיין חשבונות יעצט פיר טאג קען מען גיין זינדיגן, מיינט נאר צו זאגן ראשון לחשבון עוונות, דער אייבישטער וויל נאכאמאל אויפוועקן אלע עבירות וואס אונז האמער געטון, און כדאינס אונז טומער דאך יעצט תשובה מאהבה, קומט דאך סוכות ודגלו עלי אהבה, דאס איז סוכות, ס'קומט צו אזאלכע הארות פון אהבת השם אין סוכה, די סוכה איז אזוי גרויס אז ס'ווערט געברענגט אז די אושפיזין קומען אראפ אין די סוכה.

אזא קדושה דא אין די סוכה. אזוי אז זיצן אין די סוכה קענען גארנישט קיין מלאכים, מוזן קומען ממש די אבות הקדושים די אושפיזין די וואס האבן מקיים געווען מצוות סוכה, איז דער עולם האט זיך אוועק געווארפן די עבירות אין תשליך, מען האט תשובה געטון יום כיפור, ס'קומט אבער א צייט ווען די עבירות ווערן ווערט, מען קען זיי איינקעשן פאר מצוות, וויאזוי? אז מען טוט תשובה מאהבה ווערט דאך פון די זדונות ווערט דאך זכיות, איז במילא אז ס'ווערט זכיות גייט מען זוכן די עבירות, ראשון לחשבון עוונות, מען הייבט אן צוריק צו חשבונ'ען די עוונות, רבונו של עולם כ'האב דאס און דאס געטון, כ'האב עס געטון מיט א גרויסע התלהבות, כ'האב דעם די עבירה געזינדיגט מיט התלהבות, אבער געדענק איין זאך, יעצט נעם איך דעם התלהבות און כ'לייג עס אריין אין די מצוות. ממילא איז מען מעלה די אלע ניצוצין פון די אלע עבירות וואס מען האט געטוהן, ממילא מען איז מעלה די אלע ניצוצין פון די עבירות וואס מען האט געטוהן ווערט דערפון מצוות, און מען הייבט אן נאכאמאל צו חשבונ'ען די אלע עבירות, דאס הייסט ראשון לחשבון עוונות, ס'ווערט געברענגט אין די משנה אין מסכת סוכה ווערט געברענגט אז ס'איז געווען אזא גרויסע שמחה שמחת בית השואבה, שטייט דארטן אז אישה בוררת חיטים לאור הנר. ס'טייטשן די ספרים חיטים מאכט חטא ים. מ'איז געגאנגען צוריק ארויסנעמען די עבירות וואס מ'האט אריינגעווארפן אין ים, כדי מ'זאל קענען פון דעם מאכן זכיות, ווייל ס'איז תשובה מאהבה ווערט זכיות. סאו דאס איז דער ענין פון פארוואס ס'הייסט צו גאט'ס נאמען, ווייל מ'איז יעצט ריין פון אלע עבירות, ווייל נעכטן האט מען דאך תשובה געטון. יעצט למעשה. ס'איז אויך דא נאך א טעם פשוט על פי פשטות, ווייל ביז יעצט האבן מיר נישט גערעדט צום אייבערשטן גראד, מ'האב מיר נאר גערעדט נוכח מ'האב מיר געזאגט ברוך אתה השם, נישט הקל הקדוש נאר המלך הקדוש, יעצט זאג מיר הקל הקדוש, מ'רעד מיר גראד צום אייבערשטן, און די זעלבע אויך מ'האט געזאגט המלך המשפט, און יעצט זאגט מען מלך אוהב צדקה ומשפט. אז אונז רעד מיר גראד צום אייבערשטן נישט ארום און ארום, ממילא איז דאס צום גאט'ס נאמען, מען רעדט צום גאט, מען רעדט צום הייליגן באשעפער גראד. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, קודם כל וויל איך מאכן א סטעיט אוו די יוניאן קאנווענשאן. כ'גיי יעצט מאכן א סטעיט אוו די יוניאן קאנווענשאן, זייער, כ'האב שוין נישט געמאכט א לאנגע צייט, שוין דורך נאך א יאר, און מ'דארף זעהן וואס האמיר דא אלץ אויפגעטוהן יעצט. סאו כ'האב געוואלט יעצט מאכן א דעקלערעישאן, די דעקלערעישאן הייסט די פלעדזש אוו אלידזשענס. די פלעדזש אוו אלידזשענס אוו די יונייטעד סטעיטס איז אן עקספרעשאן אוו די לאיעלטי טו די פעדערל פלעג ענד די ריפאבליק אוו די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא. ס'איז ארידזשינעלי געווארן קאמפאוזד ביי פרענסיס בעלעמי אין עיטין ניינטי טו. נאכדעם איז עס געווארן אדאפטעט אין קאנגרעס אין ניינטין פארטי טו. די פלעדזש איז שוין געווארן פיר מאל מאדיפייד סינס ווען מ'האט עס אנגעהויבן. אמאל האט מען אין יעדע סקול וואו מ'איז געגאנגען, אין פובליק סקול, האט מען די ערשטע פינף מינוט געמוזט דאס זאגן אז מ'פלעדזשד אלידזשענס. שפעטער האט מען דאס שוין אויך מבטל געווען מען מוז שוין גארנישט, ס'איז געווען צייטן ווען יעדע קאנגרעשענעל סעשאן פלעגט זיך אנהייבן מיט דעם, געווען צייטן ווען די סופרים קאורט פלעגט זיך אנהייבן מיט דעם, היינט האט זיך שוין אלעס געטוישט, מען מאכט מיט דעם אויך מיליטערי סעלוטס, סיוויל סעלוטס, ס'איז איינע פון די אמעריקאנער. באקאנטע ענטעמס. יעצט ארידזשענלי האט מען עס געמאכט ווען ענגלאנד איז געקומען זיך שלאגן דא אין אמעריקע און מ'האט דיפידעט ענגלאנד און מ'האט עס ארויסגעקאפעט שפעטער ווען מ'האט אין ווארלד וואר טו געווינען די מלחמה האט מען געמאכט אז מ'מוז זיך האלטן די רעכטע האנט אויפן הארץ ווען מ'זאגט עס דעמאלטס הייסט עס אז מ'האט געווינען די מלחמה. עניוועי, ס'איז געווען אמאל מיט סאך יארן צוריק א גאנצע מחלוקת צו מ'זאל מאכן די סעיאינג וואן נעישאן אנדער גאד, אז ס'איז כפירה, די אידן האבן געפייטעט אז מ'טאר דאס נישט זאגן, ווייל מ'קען נישט זאגן ס'איז נאר דא איין נעישאן אונטערן אייבערשטן, די גאנצע וועלט איז אונטערן אייבערשטן. און געוואלט טשענדזשען צו זאגן וואן אף נעישאנס אנדער גאד. און ס'האט זיך אנגעהויבן צו טוהן א גאנצע זאך, עניוועי, די גוים האבן מיישב געווען אזוי ווי מ'גייט נישט אין מלחמה מיט קיינעם אין פאבליק סקול זאל מען עס נישט זאגן, און ס'איז שוין כמעט ווי פארגעסן געווארן. יעצט ביי יעדע זאך ווען מ'געווינט א מלחמה פלעגט מען דאס זאגן, איך וויל עס נישט זאגן ווייל דער וואס האט עס געמאכט איז געווען א גלח, איך וויל נישט נאכזאגן וואס א גלח האט געמאכט, אויכעט פלעגט מען זינגען.

אווער די לענד אוו די פרי ענד די האום אוו די ברעיוו. עניוועי אזוי הייבט מען אן יעדן נצחון, מען געווינט א מלחמה עניטינג, רבותי ס'איז אן עמטליכע מלחמה געווען און ברוך השם דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז אונז האמיר עס געווינען.
ס'איז געווען א מלחמה וועם מען זאל אריינשטעלן פארן דיסטריקט אטוירני, ביידע סאטמאר'ס האבן געזאגט מען זאל נישט אריינשטעלן מיסטער טאמפסאן נאר מען זאל אריינשטעלן דער וואס איז געווען ביז יעצט טשארלס היינס, למעשה טוה איך ברוך השם קלעימען פול וויקטערי, איך האב נישט געוואלט טשארלס היינס, טשארלס היינס אפיס האט מיך געסטראשעט אויף ווען ער וועט אריינקומען גייען זיי מיך אונטערברענגען, זאג איך אים ליסן. ס'איז א מלחמה, ס'קען זיין וועסט ארויספאלן, ס'איז געווען אזא דזשאוק, אנבעליוועבל, און ברוך השם האמער געווינען, יעצט קלעים איך וויקטרי הונדערט פערסענט, און צו האפן מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז דער נייער וועט נישט נעמען קיין שום מין באלאני פון קיינעם, ס'איז יעצט דא אן אינטערוויו געווען אויף טשענעל וואן, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג מ'וועט קענען זעהן ווי ער זאגט נאכאמאל קלאר, ער האט נישט געברויכט קיינעם, ער איז נישט אנגעקומען צו קיינעם, ער האט נישט געברויכט סאטמאר, ער האט נישט געברויכט זיך לעקן צו דעם און צו יענעם, מען האט אים קיינער נישט אריינגעלאזט, און ער האט געווינען, און ער זאגט ער גייט זיין פעיר אבער ווערי סטראנג, סטריקט, למעשה ער קומט פון אן אנדערן חדר, ער קומט פון א פעדערל פראסעקיושען וואס דארט איז נישט דא קיין מ'וואוט, מ'טוט דאס מען לעקט זיך נישט אין מורין יעטעטעטער וואס מיר געבן דערווייל, דעטס א דיפרענט סעט אפ. איז ער נאך אביסל שטרענגער ווי די לאקעל. סאו לאמיר האפן אז ער וועט סוקסידן און ער וועט מאכן א גוטן דזשאב, וועט אראפנעמען אלע אלע חזירים פון די גאס. יעצט איך קלעים וויקטערי, ברוך השם, ס'איז געשטאנען צעטלעך אין אלע גאסן און אין אלע צייטונגען און די אלע דזשורנאלן געשטאנען נחש מיט א פיקטשער פון מיר נחש נחש. דארפטס ענק אלץ לערנען טאר נישט אויסשיסן די לעצטע קויל, דער רבי זכרונו לברכה האט אמאל געזאגט א מורא'דיגע זאך, די ציונים האבן עפעס געזאגט ס'איז פאר א מלחמה געווען, כ'מיין ס'איז געווען די סיקס דעי וואר אדער די יום כיפור מלחמה, האט דער רבי געזאגט אז ער ציעט צוריק דעם פראטעסט, ס'איז געווען דאכצעך ביי די סיקס דעי וואר, זענען געגאנגען די חברה און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אז דער רבי נעמט געלט פון די ציונים וועגן דעם האט ער צוריקגעצויגן, דער רבי האט געטענה'ט ס'איז נישט אמת, כ'האב די לעצטע קויל, זיי האבן זיך אויסלערנען. אז זיי האבן שוין נישט קיין מורא אז איך גיי פראטעסטירן, דעמאלטס במילא בין איך דאך א פארפאלענער. מיט די לעצטע קויל שפיל איך מיך נישט ארום. די זעלבע דא אויכעט. סאטמאר, יא, מ'האט אויסגעשאסן אלע קוילן, מ'האט גענומען נחש, מ'האט אים פארשעמט אין אלע גאסן, מ'האט אים אומגעברענגט, פי, מורא'דיג. נאכדעם איז מען געגאנגען און מ'האט אויסגעשטעלט צעטלעך, אלע רבנים זענען געשטאנען אויף איין זייט וואגשאל, נחום ראזנבערג אויף די אנדערע זייט, און אלע רבנים וועגן אראפ די וואגשאל, און ס'איז געבליבן אויבן נחום ראזנבערג מיט טאמפסאן. יעצט האט עטס אן ערנסטן פראבלעם, וואס גייט עטס יעצט טון? למעשה איז אלע גדולי הדור געבליבן אונטן און נחום ראזנבערג און טאמפסאן זענען ארויף געגאנגען אויבן, סאו האמער געווינען, סאו ווי גייט עטס אוועק לייגן ענקער בושה יעצט? וועגן דעם האט עטס געדארפט נאר שרייבן און עטס האט שוין געשלאגן, נאר אפאר גדולי הדור האלטן אזוי. ווייל אה טאמער ס'איז אפאר גדולי הדור במילא איז דא אנדערע וואס האלטן פארקערט, יעצט האט עטס גענומען און געמאכט א רוקח מעשה רוקח פון אלע גדולי הדור, און זיי האבן אלע ביטערליך פארלוירן מיט עלף צוועלף פראצענט, סאו וואס גייסטו טון יעצט? יעצט איך בין זיכער, איך ליין נישט נישט דעם איד נישט דעם בלאט, זיי האבן דאך א מנהג זיי האבן אייביג געווינען, איך בין זיכער ס'איז געשטאנען די וואך אז טשארלס היינס האט געווינען. איי פארוואס זיצט ער נישט אין בענקל פארוואס גייט ער ארויס דעם פיפטן צו דעם זעקסטן גייט ער ארויס און דאס איז ווייל איך ווייס ער וועט האבן זיבעצן בלעטער דער איד און פערצן בלעטער דער בלאט און מסביר זיין פארוואס טשארלס היינס גייט מער נישט אריין אינעם אפיס און ער איז ארויס. דאס איז דאך אונזער פראבלעם אונז פירן מיר אזעלכע שמוציגע פאליטיק געגאנגען זיי האבן געזאגט אז טאמער וועט אלע רבנים אונטערשרייבן קעגן נחום ראזענבערג אין צוויי וואכן שפעטער איז ער אין פאקיסטאן אין א בונקער. סאו וואס איז געשען מיט די בונקער? וואס איז געשען מיט פאקיסטאן? ווי מעגט עטס טוהן אזא זאך בכלל? עטס קענטס נישט שטעלן אלע רבנים אויף איין זייט און טוהן כל דבר אסור ווייל ס'וועט קומען אן עזות פנים וואס וועט זיך אליין אויסלאכן פון אלע רבנים אינאיינעם. און ליידער וויאזוי האט עטס ענק אויפגעפירט און מיטן האטליין וואס כ'האב אויסגעלערנט דעם עולם ווי שמוציג און לאו לייפס די רבנים זענען, יעצט הייבט שוין אן יעדער אנערצוקענען. מ'האט שוין אנערקענט אז זענען נואפים, מ'האט שוין אנערקענט אז זיי גזל'ען געלט, מ'האט שוין אנערקענט אלעס. סאו ווי זענט עטס יעצט אנגעקומען? יו דידנט נאו האו טו פלעי די דייס רייט, און כ'האב דאס געזאגט די גאנצע צייט. די פעקט וואס עטס האט קיינמאל נישט געהאט קיין דורכפאל איז געווען אזוי, ס'איז געווען הנך סגולתא, דער סגול. ס'איז געווען אזוי, דער דער ברך משה, ער, טאמער מ'איז אים נישט געקומען געבן דעם כבוד, האט געזען דער צווייטער פונעם סגול, דאס איז געווען משה פרידמאן, אז א איד אן אלטער האט זיך נישט געבויגן פאר ברך משה, האט ער גראד געשיקט מ'זאל רודפ'ן די אייניקלעך אין תלמוד תורה. ס'איז נישט געווען ווייל מ'האט דרך ארץ געהאט פון דעם מענטש, מ'האט פשוט מורא געהאט, דער מענטש איז געווען א נאון טעראריסט, אן אלטער מארמארישער שייגעץ, און משה פרידמאן האט אים צוגעהאלפן, און נאכדעם טאמער האסטו נישט געפאלגט משה פרידמאן האט ער גראד גענומען דעם די עי'ס אפיס, דאס איז דער דריטער שייגעץ טשארלס היינס, און צו האפן אז אזא מין קאראפטעד קאמיוניטי וועט מער קיינמאל נישט זיין. זאגט מיר איינער אה דאנט גיוו סאו היי האופס, זאג איך קודם כל די בעקגראונד איז אן אנדערע בעקגראונד, און נאכדעם. דער ווייסט שוין היינט, מיסטער טאמפסאן, אז אלע צייטונגען גייען אים פאלאוען. זיי ווינדערן זיך אליינס, יעצט האמיר געהאט די גאנצע צייט אינפארמעישאן פון טשארלס היינס אפיס, ס'איז געשטאנען אויף אלע בלאגס אזאלעכע אינסייד אינפארמעישאן מיט נעמען פונקטליך, אז זיי קענען עס נישט אויספיגערן ווער האט זיי ארויסגעגעבן אזא אינפארמעישאן, זיי ווייסן נישט. די די עי זענען אויכעט געווען זייער אפסעט אז זיי האבן געארבעט פאר אזא לאו לייף ווי טשארלס היינס. ער האט צוויי שלעכטס געטון, ווען מען האט געדארפט איינזעצן האט ער נישט איינגעזעצט, ווען מען האט נישט געדארפט איינזעצן האט ער יא איינגעזעצט. און פאר די אידן האט ער געגעבן אן אויבער האנט מען קען טון וואס מען וויל ווייל מען רעדט דא פון גרויס געלט. יעצט זאגט מיר איינער וואס וועט זיין אז מארגן וועט טאמפסאן נעמען געלט? ניין ניין דאס מין צעלאזנקייט גייט שוין נישט זיין. שוין דא אינוואלווד עף בי איי ס'איז דא אינוואלווד אלע קעמערעס אונז האמיר אינסייד אינפארמעישן וואס דארט גייט פאר אונז זעמער שוין נישט אזוי באזארגט מער. עניוועי. די אינפארמעישן געבערס האבן אויך ערשט אנגעהויבן ווען זיי האבן געזען אז טשארלס היינס שטייט שמאל. פארדעם האבן זיי נאכנישט געגעבן אינפארמעישן. אבער היינט האמער שוין אלעס וואס אונז ברויכן ברוך השם.
יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו דאס איז געווען די מאפיא גענג, וועגן דעם האט מען גערופן משה פרידמאן, געשטאנען באשריבן אמאל די מאוסט פאוערפול מען אין די קאמיוניטי, פון די טען מאוסט פאוערפול אידן אין אמעריקע. געהאט. דעם ברך משה, דער שייגעץ האט אים געוועקט און נאכדעם האט ער געהייערט און געזאגט מ'מעג גיין אין ערכאות, דער ערשטער ווער ס'האט באמת אונז אויסגעלערנט אז מ'מעג גיין אין ערכאות איז געווען דער ברך משה, דער האט געזאגט אז די אלטע רעבעצן די מכשפה עפרא לפומיה האט עס געזאגט און אהרן אויכעט, איך זאג עס נישט חלילה נאך, די מוז מען רודף'ן מען מוז גיין אין ערכאות, מ'האט גענומען מ'האט גענומען און מ'האט געדעליווערט די רעבעצן א. א א קאורט פעיפערס אז זי מוז קומען זיך שטעלן אין קאורט. רחמנא ליצלן וואס דער האט אפגעטוהן דא. נאכדעם איז א וואונדער די צוויי קינדער זיצן אין קאורט איינער זאגט מיר קענסט צושפארן דיין האטליין דו רעדסט צו זיי זאלן ארויסגיין פון קאורט זייער טאטע האט עס מתיר געווען. זאג איך אים פארוואס האט זי האט מתיר געווען מי האט האט אהרן געזאגט מען מוז האבן שחיטה מונחת זאגט ער ווייל ער מאכט געלט פון דעם. דאס האט גארנישט מיט הלכה אהרן מאכט דא געלט דעטס אלל הי איז היער פאר. סא וואס האסטו זיי משוגע צו מאכן ארויסגיין ערכאות? זייער טאטע האט עס מתיר געווען לכתחילה. גערופן די רעבעצן אין ערכאות, וועם האט ער נישט גערופן? געשריגן אמאל הייב די פאות דאס איז א איד, פיין. עניוועי, סא דאס איז דא געווען די גאנצע צייט. יעצט. לאָמיר אַרײַנגײן, װאָס דאָס הײסט אַ װאָרט? שטײט אין מצרים, די מצרים האָבן זיך געזאָרגט, זײ האָבן אָנגעהױבן צו אַרבעטן שװער מיט די ייִדן, װײַל זײ האָבן מורא געהאַט, והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, װאָס דאָס מײנט איז אױף ייִדיש איבערגעטײַטשט, מעדזשאָריטי רולס. ס'איז געװען אַ צײַט אין דײַטשלאַנד, װען זײ האָבן גענומען פּױערן פֿון סלאָװאַקיע, און זײ האָבן געזאָגט זײ זאָלן בױען, זײ זענען געװען די בױמײַסטערס, די פּױערן. במשך די יארן האבן זיי זיך שיין עסטעבלישט און געבויט אליינס אויך הייזער, איז געקומען א קאנפראנטעישן, די דייטשן וואס האבן געהייסן די אויבער קלאסע מענטשן מיט די לאו טשעקישע רעפאבליק חברה. קיצור, ס'גייען די טשעק רעפאבליק און זיי האבן געזאגט פאר די דייטשן אזוי, טאמער וועט עטץ אונז ארויסווארפן פון דא גייען מיר אונז אפברענען גאנץ דייטשלאנד, אונז האבן נישט אונז זענען דאך פויערן, ניין ניין אונז האבן גארנישט וואס צו פארלירן, יעדעס הויז ביינאכט ס'וועט פלאקערן. א שטיינערן הויז מ'וועט עס באמבארדירן האבן זיי געזען זיי האבן נישט קיין ברירה האבן זיי געמאכט א יד אחת מיט זיי און די צאמשטעל פון דזשערמעני זענען די פויערן פון סלאוואקיע און די אויבער קלאס פון דייטשלאנד און דאס האט ארויסגעוויזן נעבעך ביי די צווייטע וועלט מלחמה און נאך ביי די ערשטע וועלט מלחמה אויכעט צו ווייזן וואס א פויערישע רוצחישע פאלק דאס איז דאס איז די גרעסטע אומה שפלה וואס איז דא. זיי האבן זיך איינע פון די זאכן וואס סקווער האט אויך, כ'הער זאגן אז אין סקווער לאזט מען א קראנק קינד א מאנגאליען נישט איבערנעכטיגן ווייל זיי מוזן האבן א ריינע ראסע, דאס האט היטלער געמאכט, די קיו פארטי פייוו פראגראם האט עס געהייסן, מ'זאל גיין אין אלע שפיטעלער מ'זאל פארברענען די שפיטעלער מיט די קראנקע, ביסט געזונט איז גוט, ביסט קראנק דארף מען דיך הרג'נען. עני וועי דאס איז געווען די גרעסטע פויערן וואס איז געווען. די זעלבע איז געווען אין מצרים, זיי האבן זיך געזארגט אז די אידן'ס פאפולעישאן ווערן גרעסער פון די. מצרים, און א שיינעם טאג וועלן זיי זיין באלעבאס. אראבער אין ארץ ישראל האבן אויכעט די זאך, זיי מערן זיך און דער תל אביבי האט נאר א דאגי. סאו עווענטשעלי שטעל דיר פאר וואס דא גייט געשען. ווען די אראבער זאלן וועלן גיין צו די וואלן אין ארץ ישראל, די ארץ ישראל'דיגע אראבער זאלן אלע גיין צו די וואלן, וואלטן זיי געהאט אכציג פראצענט חברי הכנסת. ווייל זיי זענען די מאוסט מעדזשארעטי. ווער שמועסט נאך די אראבער פון. די אנדערע די גאזא סטריפ איז טאטאל פיר מיליאן מענטשן ס'איז כמעט אזוי גרויס ווי מדינת ישראל ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר די וואוטס גייען אלעס מאכן. איר זאלט וויסן א וואוט איז די מאוסט פאוערפולעסט וועפן וואס איז דא אין די וועלט ס'איז שטערקער פון א גאן ווייל מיט א גאן שיסטו יענעם ממילא בלייבסטו אויך אן גארנישט בלייבסט נישט פון קיין צד שכנגדו אין א וואוט בלייבן ביידע די צד שכנגדו און דו מוזט דיך רעכענען מיט יעדן. יעצט וואס איז בעסיקלי א וואוט? עטץ ווייסט וואס א וואוט איז? איכ'ל ענק זאגן. א וואוט איז א מעסעדזש ווי מ'האלט. דעטס אלל איט איז. איטס א מעסעדזש און איטס א ווערי סטראנג מעסעדזש. יעצט אויב די רבנים זענען אלע געשטאנען אויף איין זייט נחום ראזענבערג מיט טאמסן אויף די צווייטע זייט און טאמסן האט געווינען מיט עלף אדער צוועלף פראצענט,

דו זאגסט ער ווייסט נישט וויאזוי צו פירן א האטליין דו האסט א בעסערן וועג קען זיין איך בין נישט געגאנגען קיינמאל אין סקול פאר רעדן דרשות אבער אז דו רעדסט וואס דער עולם האלט וויל איך דיר זאגן ער איז גערעכט אנפארטשענעטלי דער עולם האט יעצט ארויסגעוויזן אז אונז וויל מען נישט האבן צוטון מיט די רבנים די רבנים קען זיין רואיג אויף איין זייט ער איז אויף די צווייטע זייט ענד ווי וואנט היז סייד. זיי ווילן די דיסטריקט אטוירני זאל פליען, זיי ווילן א נארמאלן דיסטריקט אטוירני, זיי ווילן אז סעקס קריימס זאל זיין געהעריגע פראסעס ביי אידן פונקט ווי ביי גוים עלייק. אונז וויל מיר נישט זיין די ספעשל פריווילידזשד קערעקטער פון אתה בחרתני. אונז וויל מיר זיין דער אתה בחרתני אויף נישט צו טוען די עבירה, אבער נישט וואנס יור קאוט יו שוד געט עוועי וויט מורדער. אונז וויל מיר דאס בשום אופן נישט, און דאס איז וואס איך שריי, און דער עולם האט געוויזן יעצט, ביידע די אהרונים און זאלוינים זענען געגאנגען אויף די אנדערע זייט, און געווינען האט די זייט, סאו וואס ווייזט דאס? דאס ווייזט איינס פון צוויי זאכן, אדער אז דער עולם פייפט זיך שוין אן מיט די אהרונים און די זאלוינים וואוט אויכעט, אונז ווייסט מען נאכנישט פונקטליך פון ווי די וואוטס איז געקומען, ס'וועט ערשט ארויסקומען, איז דאס אדער אז די ווילימסבורגער עולם לאכט פון די אהרן'ען מיט זלמן לייבן, אדער דאס ווייזט אז די אהרונים זאלוינים זענען נאך פארקויפט פאר זייער משוגענעם פירער פאר אהרן און זלמן לייב, אבער די ניט די ברוקלינער ווילן עס נישט, און די ברוקלינער האבן געווינען, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ, ס'איז א שטארק. גוט פאוערפול מעסעדזש, אונז וויל מיר אלע חזירים אוף דע סטריט, יו טאטש א טשיילד יו גאו טו דזשעיל, פונקט אזוי ווי דער פון פען סטעיט, סאדאווסקי, פארוואס קומט זיך אים אזוינע פאר יארן און ברוך מרדכי נישט, אונז וויל מיר דאס אז ער זאל אויך צוריק גיין. עניוועי, ס'דא דא נאך אביסל נייעס אויכעט, אינטערעסאנטע נייעס, ברוך מרדכי האט געסעטלט מיטן וויקטים פאר איך ליין מער פון פינף הונדערט טויזענט דאלער אבער איך מיין. כ'האב געהערט די נאמבער עיט האנדרעט טאוזענט דאללערס. טאמער זאג איך יעצט עפעס וואס איז נישט אזוי הונדערט פראצענט, וויל איך זאגן פארן עולם אז איך נעם א דיסקלעימער. מאר אר לעס דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט דער טאטע פון די וויקטים דארף פארן יעצט אויפפיקן דאס געלט אויף ארץ ישראל ווייל ס'איז געווען אריינגעלייגט מיט עפעס שמאי הירש מיט רבנים מיט מעשה'ס. און איך האב געזאגט דעם טאטן פון וויקטים דו משוגענער דו דו קענסט נישט די לעבאוויטשעס. ווי לאנג דו האסט נישט דאס געלט אין די האנט איז נישטא קיין סעטלמענט. עניוועי וועט כאטש דאס אינגל האבן געלט זיך צו שטעלן אויף די פיס און פאר טערעפי און חתונה צו האבן. יעצט איך בעט יעדן וואס ברוך מרדכי האט געטאטשט, גייטס אריין און מאכטס א ריפארט אויף ברוך מרדכי'ן, אפילו ס'איז נאכן סטעטש אוו לימיטעישן. די DA וויל הערן קעיסעס פון נאכן סטעטשוט אוו לימיטעישן אויך. ער וויל ער וויל שוין היינט אלעס הערן. אונז וויל מיר אלעס זאל ארויסקומען, ס'זאל זיין אז ברוך מרדכי האט געטאטשט אכט טויזנט קינדער צו פינף טויזנט קינדער, ס'זאל זיין כאטש צען, אזוי ווי ביי די קעיס פון די דייטש, ס'איז געקומען זיבן פרויען צום די עי'ס אפיס, זעקס פרויען צו ראביי האראוויץ, רבי יענקל האראוויץ אין מאנסי, און די אנ ע איינער קען נישט דעם אנדערן, און נאכדעם איז דא אין מאנראו אויכעט א קעיס וואס איז געקומען, אונז וויל מיר, אונז זוך מיר מ'זאל דעם חברה'מאן ברוך מרדכי'ן. אלע קעיסעס זאלן ארויפקומען אויף אים. און איך זאג נאך א זאך, ווען עטס קומט יעצט די אלע זעקס און צוואַנציק בחורים זאלן גיין מאכן א קעיס, זאלן מאכן א קלעס עקשאן לאוסוט אויף סאטמאר פאר הונדערט מיליאן דאלער, עטס באקומען יעדער וועט קריגן א מיליאן צוויי, ביקאוז דער'ס נאו ריזען פארוואס מען האט ענק אום א יום טוב אריינגעטראגן אין שמחת תורה, אריינגעטראגן צו די פאליס און געזאגט ליגנט אויף ענק, און ענק געמאכט א שלעכטן רעקארד. און יעדער ווייסט מ'האט געמוזט מודה זיין ווייל עטס האטס נישט קיין געלט צו פייטן חוץ פינף זעקס האבן נישט מודה געווען. משה פרידמאן דארף גיין אין דזשעיל פאר די אלע שייגעצשטיק וואס ער האט געטוהן. מ'האט איבערגעדרייט דעם גאנצן אפיס פון די די עי. זיין רעכטער מענטש וואשי אהן האט מען אים שוין געזאגט ער קען זיך זוכן א דזשאב ס'איז שוין אין אלע צייטונגען. און ער פייערט אלע טאפ אפישעלס. ער טראסט קיינעם נישט פון דארט ער ברענגט זיך זיין אייגענע קרו דער עיב דזשארדזש וואס האט ארויסגעבעקט, ער וועט מסתמא זיין דעפיוטי. דא גייט זיין א פלאם פייער וואס דא גייט זיך צושטעלן. ער זאגט ער גייט נישט פייערן אלע דרײַ הונדערט עי די עי'ס ווייל רוב האבן נישט מיטגעהאלטן. די פאר פון אויבן אן די קענען זיך רואיג זוכן, ער האט שוין געזאגט ער הייבט זיך אן ערשט זיין טורם צוויי דריי טאג ארום, אבער ער זיצט שוין דארט אין אפיס. און אונז בעט מיר יעדער וואס ברוך מרדכי האט אים געטשעפעט. זאל קומען פאראויס גיי צו די פאליס און מאך א ריפארט, גיי צו די סעקס קריים יוניט, גיי צום די עי'ס אפיס, קאל אפ, מ'דארף שוין נישט היינט דעם קול צדק. די מכשפה פון די דרעטליגער הענע ווייט איז ארויס פון דעם אפיס. ווער ס'וועט עס איבערנעמען וועט שפייען בלוט ס'וועט זיין צו איבערנעמען איינער וואס האט פיינט אידן. דאס וואס כ'האב ענק געזאגט, די הצלחה ביי מיר איז נישט אזא גרויסע הצלחה. ווייל די סוף גייט זיין אזא שנאת ישראל דא, דעיס גייט זיין אזא ביטערע גזירה איר וועט זעהן, ווייל סוף כל סוף איך בין נישט אינטערעסירט מען זאל פראסעסן יעדע גניבה'לע גזילה'לע וואס מען טוט דא, מיין מעין פראבלעם איז געווען אז מען האט געהאט יעדנס קינדס זיפער אפען, און אז עטס האטס נישט געוואלט מיר נאכגעבן, עטס האטס געוואלט גיין ענקער וועג, זענען מיר זיך געגאנגען שלאגן על הכלל כולו יצא. וואטש זען מען וועט נאך יעדן רב אינוועסטיגעיטן וויאזוי ער האט א האלב מיליאן דאלערדיגע שולן מיט פורניטשער מיט שולן און ער האט מיליאנען דאלערדיגע אינוועסטמענטס ס'איז יעצט ארויס א נייע געזעץ מ'שלאגט זיך שוין אויף דעם צען יאר אז אלע שווייצער אקאונטס מוזן איבערגעבן פאר אמעריקע ווער זיי זענען. און ס'איז דורך, זיי האבן אמעריקע געזאגט ווען נישט קענט איר צושפארן אלע ענקערע בענק אין אמעריקע. אלט. און די וואך איז געקומען א פיינעל קאנקלוזשן אז יעדער, אז די סיגעט האט געזאגט כאמאכטס און שיימעם אין די שווייץ, נישט נאר דו וועסט עס וויסן נאר די איי אר עס וועט עס אויך וויסן. ס'וועט ווערן, איך זאג ענק באמת, ס'איז אזא צער אויף כלל ישראל אז עטס האטס נישט קיין השגה. ס'האט אבער געמוזט געטוהן ווערן. ווייל ווען נישט איז יעדע סינגל זיפער געווען אפן. מיר האט געזאגט איינער א פעדעפייל, ער איז צוואנציג יאר א פעדעפייל, ער זאגט נחום איך פלעג עפענען זיפערס פון יונגלעך דריי אדער פיר יעדן טאג אפילו יום כיפור, איי קאדנט קעיר לעס, ווען איך בין קראנק בין איך קראנק. אלל אוו א סאדן זאגט ער ניין, ווען איך וויל צוגיין צו א יונגל זיפער איך וויל עס עפענען זעה איך ברוך מרדכי'ן. איי ברוך מרדכי זיצט נאך נישט? קודם וועט ער זיצן, און אפילו ווען נישט, זאגט ער ווער קען דאס דורכגיין? ווער האט אזוינפיל געלט דורכצוגיין? דער מענטש'ס לעבן איז נישט קיין לעבן. ער האט יעצט געסעטלט מיט דעם וויקטעם, איז די פשט ער האט מודה געווען כ'האב אים געטאטשט ווען נישט געט ער נישט קיין אכט הונדערט טויזענט דאלער. יעצט איך וויל פרעגן די אלע וויקטעמס פון ברוך מרדכי פארוואס זאלט עטס נישט קריגן ס'איז אייער געלט? גייטס צום די עי, הייבטס אן, ס'איז דא א קלעס עקשאן לאוסוטס אפילו ס'איז שוין פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאן. מאכטס אים אויך ענג זיין לעבן, ער האט דאך ענק אין דר'ערד געלייגט. סאו דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, ס'איז א ביטערע חרון פאר כלל ישראל, די גאנצע גליק וואס מ'האמער געהאט איז מ'האמער געהאט אביסל פרייהייט, ווייל די גאווערמענט האט רעספעקטעט די רבנים, זיי האבן רעספעקטעט די אידן, אבער יעצט האט זיך ארויסגעוויזן וואסערע א לאו-לייף עטס זענטס, יעצט משה פרידמאן האט היי האופס, ער זאגט פאר איינעם איך וועל שוין מאכן שבת מיט דעם טאמפסאן. טאמסן האט געזאגט היינט א דרשה אויף טשענעל וואן זאגט ער איך בין קיינעם גארנישט שולדיג קיינער זאל מיר נישט קומען בעטן טובות איך האב זיך צו קיינעם נישט געלעקט קיינער האט מיך נישט אריין גענומען סאו דאונט טינק איטס גאנא העפן איך הער זאגן כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין אבער ס'איז נישט פון די גאס וואס כ'האב עס געהערט כ'האב עס געהערט אינסייד אינפארמעישן משה פרידמאן האט אים אויפגעקאלט דריי מאל פאר יום כיפור ס'איז די הייעסט דעי אוו די יער און אייל פרעי פאר יו. שפעטער האט ער אראפגעלייגט דעם טעלעפאן האט ער געזאגט דאונט פרעי, יול פעי, נאט פרעי, עניבאדי דעט דאס סאמטינג ראנג וויל פעי נאט פרעי. די אלטע אזיאטישע דרכים ארבעט נישט היינט, משה האט געשיקט זיין זון אז ער זאל זיין דער וואס ער זאל זיך האמפערען עיב דזשארדזש זאל אים קלאפן אין ריקן, עיב דזשארדזש איז נישט די בעל הבית, די בעל הבית איז טאמסן דער וועם דו קענסט נישט קלאפן אין ריקן. ער ווייסט פונקטליך וואסער א שייגעץ שטיק משה איז מיט דיין צייטונג מיט אלעם. סאו פרידמאן האט געמיינט ער וועט טאנצן אויף זעקס חתונות ער טער צוויי ער זאגט אין בית מדרש איך וועל מאכן שבת מיט אים דו וועסט נישט מאכן שבת מיט קיינעם. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען דאס איז געווען א דזשאוק די גאנצע זאך רבנים א דזשאוק די גאנצע זאך ס'האט אריינגענומען צוויי יאר איינער איז געווען דער סקווערער פון בארא פארק דער אנדערער איז געווען דער טשענגערע רב'ס א זוהן. איז די וואלד נישט ענגער אויף זיין סיד? ער רופט זיך ניקלשבורגער רב, און מען האט אים אויך נאך אריינגעגאנגען ווייל ער האט געזאגט ער האט א בית מדרש אז ער ווארפט קיינעם נישט ארויס. מען נעמט דאך אריין יעדן דראג עדיקט, יעדן איינעם, נו וואס האט ער ארויס ווארפן א מענטש וואס ער לויפט פאר א סיט? שוין, דאס איז מיין זיידנ'ס אייניקל, טשענגער אייניקל, א גאט סייעתא דשמיא. סאו דאס וואס עטס האט געמיינט אז ס'וועט ארבעטן אייביג, זאלט וויסן יעדע גוטע זאך לאזט זיך איינמאל אויס. האט זיך אויסגעלאזט זייער ביטער, ביטערער ווי אונז האמיר געוואלט, מיר אריינגעגעבן א די עי וואס ער קומט פון די פעדס שטרענג, נישט קיין אוהב ישראל נישט קיין שונא ישראל אויך נישט, אבער די אידן האבען זיך אויסגעלאכט פון אים, און ער האט געברויכט דיינע וואוטס האסטו דיך געלאכט פון אים. ס'איז אזא דזשאוק געווען אז ער האט געווינען, איך זאג ענק דער אמת, ווען אונז האמיר געשטאנען דעמאלטס ביינאכט ווען די אסיפה ווען. ס'איז אריינגעקומען יעדע מינוט די נומבערס, זענען צוגעקומען צו מיר צוויי ערנסטע ערנסטע פאליטישן, און געזאגט ראביי ראזענבערג, אונז האמיר אויך געוואוט פאר טאמפסאן, אונז האמיר געוויסט טשארלס היינס מאכט חרוב ברוקלין, באט טו אס איט וואס סאטש ע וויילד דריעם דעט ווי דידענט בעליוו איט, פון ווי דו ביסט געשטאנען דו האסט געפרעדיגט פארן, דו האסט געזאגט מען זאל פאר אים וואוטן, מען זאל ארויסווארפן טשארלס היינס, די ווייסט אין וואס א סכנה די ביסט געווען א גאנצע צייט? טשארלס היינס מיט זיין קאראפשען האט דיך געקענט אויפפיקן אן עני ליי און דיך איינזעצן אויף צען יאר. די קענסט דיר נישט פארשטעלן וואסער ברכת הגומל די דארפסט מאכן ווייל אונז ווייסן וואס טוט זיך אין טשארלס היינס אפיס. און די ביסט געווען דער ערשטער משוגענער מיט א צוויי דאלארדיגע סיין ביסט געגאנגען אין פראנט פון זיין אפיס מיסטער טשארלס היינס וויי אר אלל די רעבייס פעדעפייעלס וואקינג איז איט ביקאוז אוו מאני?

באט איי וואנא טעל יו סאמטינג דאס משוגעת איז דיר געלונגען קומען צוויי גרויסע היי קלעס פאליטישענס אויף ענגליש האבן זיי עס מיר געזאגט אים ארויסצושטופן טשארלס היינס נאכדעם אין דער מונקאטשער רב ער זיצט האט זיך פאטאגריפירט אמאל אז ער איז בי דער היים איז ער דער גרויסער צדיק ר' משה לייב פון סאסוב און ער גייט ראטעווען כלל ישראל א צודרייטע יעדער חזר האט ביי אים געהאט פלאץ און ער האט גארנישט געזאגט. דער אייגענער זכות אבות איז אנגעחזרט פון יחיאל ברוינער. סאו איך דיקלעיר יעצט וויקטארי רבותי, די וויקטארי איז אן מיי סייד ברוך השם, יעצט דארפטס עטץ נעמען די אלע סיינס נאכאמאל אויפהענגען צו ווייזען ווי טאמסען און ראזענבערג האבן געווינען און אלע גדולי הדור זענען אונטען אראפ אויף די סקעיל. און נאך א זאך, דארט זעהט מען גראדע וויזשניץ, באבוב, די אלע וואס זענען געווען אין ערכאות. עטץ גייטס לערנען כלל ישראל. שקצים וואס איר זענט. דער גוי צו די גאווערמענט האט ענק ארויסגעווארפן. און גראדע מענדעלע חזר זעהט מען נישט דארטן ווייל איינער זאגט מיר אז מענדעלע זיצט שוין זעהט אויס ביים זיפער ביי יענעם. ביי די רבנים יא ער זיצט שוין ביים זיפער זיין קאפ איז אונטער שוין אונטער די שיסל און וויזעלי. ס'דאך א באנטש אוו לאו לייפס וואס דא גייט פאר איז אנבעליוועבל. יעצט פארוואס זאג איך עס? רבותי איך זאג עס פאר איין טעם, איך האב גארנישט צו איך'ל יא געווינען צו נישט, איך מיין צו זאגן ס'איז א סטראגל אבער איך פערסענלי האב גארנישט דערפון, נאר די קינדער גייען האבן דערפון א גרויסן בענעפיט, און אלע צייטונגען שרייבן זיי שוין, ער האט געזאגט די פוירסט טינג איז סעיפטי אוו טשילדרען, איך האב זיך מיט דאס אריינגעבאמבלט אין קאפ, איך האב אים געזאגט איף יור גאנא בי טרו ענד פעיר פאר טשילדרען יו וויין, און ער גלייבט דערין. ער האלט ס'איז ממש א מופת, און ער גייט זיך נעמען און זיין טרו ענד פעיר פאר טשילדרען, ער האט אליין קינדער אין שטוב, ער ווייסט וואס דאס הייסט, זיין מאמע האט איהם געהאדעוועט אין א פראדזשעקט דארטן ווי ס'איז געווען דראגס און אלע שמוציגע זאכן, און זי איז געווען א סינגל פערענט, און זי האט זיך אנגעטון פאליס יוניפארם, זי איז געווען ענדליך א פאליס לעידי, דיס פיפעל דעט בילד האוזעס און פעמיליס נאוס וואט איט מיענס טו בילד א האוז ענד א פעמילי, אין אזא ענווייראמענט ווי אונז לעב מיר היינט. סאו כ'וויל זאגן דעם עולם, די הענט, איך ווייס שוין נישט, אמאל פלעג איך זאגן האלט דיר די הענט ביי דיר, איך זאג שוין דאס אויך נישט, כ'האב שוין מורא אז מ'טאר שוין ביי זיך אויך נישט האלטן די הענט, אזוי שטרענג איז געווארן. ס'איז ביטער ווי א גאל, אבער ס'איז גוט, ווייל נאר אזוי וועט מען סוקסידן. סאו יעצט וויל איך עטס זאלטס נעמען די אלע פלאקאטן און נאכאמאל ארויסשטעלן אין אלע גאסן, מ'זאל ארויסשטעלן ווי אלע גדולי הדור קעגן נחום ראזנבערג, און נחום ראזנבערג איז מכריע את כולם. און די זעלבע זאלט איר וויסן, אז די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן, די אלע רבנים, די אלע קעגן נחום ראזענבערג און נחום ראזענבערג איז מכריע את כולם זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, זיי האבן געוויסט און זיי האבן געוואלט אנהאלטן דעם זנות און עס גייט זיך אם ירצה השם אויפהערן און ס'וועט נישט אזוי אנגיין מער די אלע הפקר זאכן, געבט ארויס אויף יענעם בריוון, מען קען יענעם באשמוצן, די צייטונג איז NYP ס'איז געלייסענסד, דאס איז א העיט קריים, איך קען ענק נאך היינט קען איך עפענען א פייל. געקומען דא איין משוגענער, א נערוון קראנקער משוגענער משה פרידמאן צובראכן דעם סיגוטער שטוב צובראכן דעם סאטמאר רב'ס חסידות און דער משוגענער האט געטאנצט מיט טשארלס היינס און דאס איז געווען דער חונה דיסגע די שלושה רועי בקר דער בראך משה האט אריין גענומען דעם משוגענעם גבאי דעם משה פרידמאן און משה פרידמאן האט יעדן איינעם געטון וואס ער האט געוואלט ווייל ער האט געהאט טשארלס היינס ס'איז אויס משה. יו'ל העוו טו סטרעטן אוט. יעצט וויל איך דיר געבן א שטרענגע מעסעדזש פאר זאליקא. דערווייל האסטו ברוך השם אלעס געווינען. האסט געווינען די ראדני שול, האסט געווינען די גרויסע שול וואס מ'האלט אינמיטן פיקסן, האסט געווינען די קעמפס, נאר דו דארפסט פשוט יעצט מאכן נאכאמאל דעם פערמיט ווייל ס'איז שוין אפגעלאפן די צוויי חדשים. דו האסט דאך אלעס געווינען. דו האסט בורא עולם בקנין השלם זה הבנין. דו האסט דאך אלעס געווינען אויף דער וועלט. דו האסט געווינען אז דיין טאטע איז געווען אויף דיינע אייניקלעך און אוראייניקלעס חתונות, דו האסט געווינען אז דו האסט געלעבט גוט מיט דיין טאטן, דו האסט אלעס געווינען. פארוואס? ווייל דו האסט משה גבאי'ן. טאמער דו ווילסט נאך האבן נאך אפאר אזאלעכע נצחונות זאלסטו דעם משוגענעם פטור ווערן, דאס וויל איך דיך בעטן. ווייל מיט דעם משוגענעם וועסטו נערגעץ נישט אנקומען. כ'הער זאגן ביי די UJO ווען מ'האט געדארפט באגריסן טאמסאן און ווי יעצט ווען ער האט געווינען. איז משה נישט גערופן געווארן ווייל סאטמאר האט נאך איין נארמאלער מענטש וואס ער הייסט שאול פערלשטיין. שטילערהייט האב איך קאנעקשעס צו אים ער ווייסט נאר נישט פונקטליך ווייל עס איז דא איינער וואס ער איז מיין פראנט מען און זיי טוען זייער אסאך גוטע זאכן אונטער משה'ס רוקן אלץ פשוט ווייל שאול איז א נארמאלער מענטש איך הער אז שאול האט נישט גערופן משה'ן ער זאל קומען דארט ער ברויך נישט האבן דעם משוגענעם סאו זאליקא, בעיסיקלי, שטעל דיר אראפ אויף פען ענד פעיפער וואס האט דיר זאליקא געהאלפן און וואס האט ער דיר נישט געהאלפן, דאס אז דו ביסט א רב אין בית מדרש, איך זאג דיר צו, דו וואלסט געווען א גרעסערע רב, מער מכובד'יג, מ'וואלט זיך געקענט פרייען אויף ביידע מענטשנ'ס משפחות חתונות, און אלעס וואלט געווען אין ארדענונג, און דו וואלסט געהאט פונקטליך וואס דו האסט געהאט יעצט און אפשר מער אויכעט. און ס'וואלט געווען שלום על ישראל, נישט אנגעארבעט אזא חורבן אין שטאט, אז האלב סאטמאר איינער רעדט נישט מיטן צווייטן. וואס איז דער גליק? וואס האט דיר משה געהאלפן? אז משה האט געהאט א דזשאב? ווייל משה איז דער ממליך מלכים? אז ער זיצט און פירט דיך ביי די נאז, דאס האט ער? און דאס איז פאר דיר ווערט אויפצוגעבן אלעס? און יעצט האט ער צומאל א הארד טיים צוצוקומען צו מיסטער טאמפסאן, צום נייעם די עי. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז געווען. די וואך ברוך מרדכי האט אפיערט אין קאורט ערב יום כיפור. ס'איז געווען סקעדזשולד אנצוהייבן הערשט צוועלף אזייגער ווייל דער לויער זיינער, דער לאיער, דער לויער, הע, דער, דער, דער דערשאוויץ, ער, ער האט געמאכט א גרויסן טעות ווייל דער אדיעלע ער איז א גענגסטער געווען, ער האט די אלע חברה, ער האט געהאט טשארלס היינס'ס פאנד, זיין טראסט פאנד פון די געלטער פון די פאליטיקל, און ער האט יעדן די עי געקענט מעניפעלירן, געקענט סטראשען, איך וועל אויסזאגן דיין באלעבאס. געווען א גענגסטער, און געהייסן הייסט עס אז ער איז א גרויסער לויער אויף פיפט עוועניו. א גענגסטער, א לאו לייף. געשריגן אויף אלע לויערס אינדרויסן אין די האל, זיך אויפגעפירט פונקט ווי אן אלטער אזיאטישער מארמאראשער פערד. ער גייט אמאל צו צום ניו יארק טיימס און זי האט מיך אינטערוויוט, גייט ער צו איר מיט מיט דעם דערשאוויץ און זאגן אז ראביי ראזנבערג איז א לאיער! ביסט דאך א לויער, ווי מעגסטו דאס זאגן? דו האסט מיך געכאפט אמאל ביי א ליגנט? עניוועי. קיצור איז עדיעלע איז אינגאנצן שוין נישט געקומען אין קאורט, יעצט דעיס איז א קוועסטשען מארק פארוואס, אדער ווייל אלע צייטונגען האבן באשמוצט אז ער געסטראשעט אלע עי די עיס און ער איז א לאולייף און ער איז נישט דער גרויסער פאוערפול לויער און ער איז געווען באשריבן אין אלע צייטונגן מיט פיקטשערס אויף אלע בלאגס און זעהט אויס דעיס שטייט אים נישט גוט ווייל א לויער באקריגט אזא נאמען איז ער פיניש. אדער וויבאלד טשארלס היינס איז געפאלן איז דאך זיין גאט געפייגערט איז ער שוין מיטגעפייגערט און די נייע חברה האבן שוין נישט קיין שום דרך ארץ פאר אים סא ער איז שוין נישט געקומען ער האט זיך שוין אפגעמאכט זיין געלט און ער נישט געקומען אדער עס קען זיין נאך א זאך ס'דא נאך א שיטה אז ער איז נישט געקומען ווייל די לעבאוויטשעס צאלן שוין נישט ווייל זיי זעען ווי ער האלט זיי זעען ער האלט אין ערגעץ נישט ער האט געמיינט ער וועט צאלן אכט הונדערט טויזענט דאלער און דאס וועט זיין דאס ס'גארנישט. ס'איז גוט, איך האלט יעדער דארף יעצט קומען פאראויס וועם ברוך מרדכי האט מאלעסטעט, און קאלעקטן זיין שער אויף די פאי אויכעט. מ'רעדט דא פון גרויס געלט. עיט האנדרעט טאוזענט דאלערס! ער האט אינגאנצן געטשעפעט דעם וויקטעם ווייניגער ווי א יאר. שטעל דיר פאר צו באקומען אזא מין זומע געלט! און נאכדעם דער משוגענער דארטן, דער טורנהיים, האט געדרייט אהער מיט אהין, ער האט אויך ווען געקענט באקומען אכט הונדערט טויזענט דאלער. כ'ווייס נישט צו זיין טאטע האט באקומען הונדערט טויזענט דאלער, ער האט באקומען עפעס פון אים, מ'האט אים געסטראשעט אויך, סאו יעצט מיר גיין ווייטער, עס איז געווארען זייער שטרענג דער קעיס פון ברוך מרדכי'ן ווייל דער דזשאדזש, יעדער ווייסט דאך שוין וואס דא איז געווען, אז דאס איז געווען גארנישט, מען האט, טשארלס היינס האט מען געקענט מאניפולירן, איז ער אריין געקומען. און מיסטער דערשאוויץ, אלן דערשאוויץ, און ער האט אנגעהויבן צו טאנצן און צו שרייען ווי א משוגענער. כ'זאג דיר באמת, כ'האב געמיינט מען דארף אריינפירן אין א מענטל אינסטיטושן. יעצט, ער האט אנגעהויבן קודם, דער דזשאדזש האט אנגעהויבן בניחותא, ער האט געזאגט, לאמיך פרעגן עפעס א שאלה. איז דיין קלייענט רעדי צו נעמען א פלי? דאס מיינט ער איז רעדי צו זאגן ער איז גילטי? האט ער געזאגט יא. וואו ברוך מרדכי, איך גיב דיר קרעדיט, ברוך מרדכי, נישט נאר האסט געעפנט יענעם דעם זיפער, דו עפנסט דיין מויל אויך, וואו ברוך מרדכי איז גרייט צו זאגן ער איז גילטי, שטעל דיר פאר וואו מ'האלט מיר שוין, מ'האלט מיר שוין אויף א וועג, אלן דערשאוויץ האט געשריגן די גאנצע צייט אז דאס איז א ליגנט, זיין קלייענט איז מסכים צו נעמען א פלי, נאר דאס ווייס איך נישט קלאר. ס'איז, כ'האב נישט פארשטאנען, ווייל מ'פארשטייט נישט אייביג וואס זיי רעדן, און זיי רעדן נאך שטיל צווישן זיך, נאר לויט ווי כ'האב געהערט האבן זיי געוואלט רעדן פון טרי טו ניין יערס, כ'בין נישט זיכער אז וואס איך זאג יעצט איז ריכטיג, אבער זיי האבן געוואלט נעמען טרי טו ניין יערס, טייטש אזוי, דריי יאר מוז ער גיין זיצן, מ'נעמט נישט אראפ דאס אלעס וואס מ'האט ביז יעצט שוין אפגעזעסן, א נייע דיעל, און. און עס איז נײַן יאר, נאר ביי דריי יאר קען ער אנהייבן צו מאכן אז ער וויל פאר גוד ביהעיוויער וויל ער ארויסגיין און אזוי ווייטער. נאכדעם זענען זיי געגאנגען די לעבאוויטשעס האבן ריפיוזד דעם דיעל האט די דזשארדזש געזאגט די דיעל איז אראפ פון טיש נו אקעי יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו שרייען דער אלן דערשאוויץ פארן דזשארדזש די וואלסט איינגעזעצט אויף דעם וויקטעם. ער האט געזאגט זיין נאמען איך וויל עס נישט זאגן אויף דעם וויקטעם האסטו איינגעזעצט אזא מענטש אזא פערסאנאליטי אזא חזן אזא. זאגט ער איך פארשטיי אלעס וואס דו זאגסט אבער דאס גייסטו זאגן פאר טרייעל די צוועלף גוים אים אנערקענען צו ס'לוינט זיך יא וועגן דעם איינזעצן א מענטש צו נישט למעשה האבן דאך צוועלף גוים אים געטראפן גילטי סאו ער האט יעצט א סיריעס פראבלעם ווייל דא איז גארנישט געשען אנדערש נאר איין זאך זאגט דער דזשאדזש אז כ'ווייס אז ער האט שוין באצאלט די וויקטעם שווערע הונדערטער טויזענטער דאללער וואס קיינער וואלט נישט באצאלט ווען דאס איז הונדערט פראצענט ליגענט סאו דא איז שוין געווארן אזוי דער דזשאדזש ווייסט שוין אלעס וואס גייט פאר נאכדעם בקיצור נאכדעם געט ער ארויס א זאג אבער די ווייסט ס'איז דא וועגן קעלנער איז דא עפעס א גאנצע זאך זאגט ער וועיט א מינוט וועיט א מינוט אונז פראסעקיוט מען דא נישט קיין קעלנער אונז האמער מיט קעלנער גארנישט אונז האמער א פראבלעם צו ברוך מאטכע האט געטאטשט דעם וויקטעם צו נישט? קעלנער איז דא גארנישט פארמישט. זאגט ער ניין ס'איז דא עפעס א נייע טעיפ. פרעגט די דזשאדזש וואס איז שוין דא א נייע טעיפ? זאגט ער יא. בקיצור ס'איז דא א נייע טעיפ. ס'איז דא די טעיפ וואס זיי האבן איינגעגעבן דעם פאלשן טעיפ. ס'איז נישט קיין טעיפ ס'זאגט דארטן גארנישט. גראדע ווי איך קען דעם טעיפ איז עס אינגאנצן פשוט וואס דער וויקטעם האט גערעדט מיט ברוך מאטכע און ער האט אים געאפערט געלט. ס'האט גארנישט צו טון מיט ר' שלמה אהרן. לויט ווי איך ווייס. בקיצור, ענדליך זאגט ער ווייסטו וואס, אקעי פיין, געב איך דיר צייט ביז סוף אקטאבער, לאמיר הערן דעם טעיפ, לאמיר עס איבערטייטשן, און לאמיר קומען מיטן טעיפ, נאו פראבלעם. נאכדעם געט ער אים אזא זאג, אזוי פאר א דזשאוק, ליסן, דו ווייסט דאך, ס'איז שוין נישט קיין חילוק איינמאל צו ס'איז אקטאבער צו ס'איז נאוועמבער, איינמאל אז ס'איז שוין נאך די פריימעריס, פאר מיר שוין גוט. יעצט בשעת ווען דער דזשאדזש האט געזאגט ער וויל געבן א דיעל, האט די גאווערמענט געשריגן ניין ער וויל פראסעסן דעם קעיס, אונז האמער ארויסגעגעבן אזויפיל געלט אונז גיימער פאראויס. און דא איז נאר דא איין זאך, ס'קען גאר זיין אז דער וויקטים וועט אינגאנצן נישט דארפן קומען, וועט איבערליינען די טעסטעמאני און א גוטן טאג, די גאווערמענט האט געמאכט א מיסטעיק מיט בערל אשכנזי, וועט אים נישט ברענגען. אבער בקיצור, דער ברוך מאטכע איז צוריק צו סקווער וואן, ער גייט מוזן גיין פאר טרייעל. מיטן טעיפ צו אן דעם טעיפ, און אזוי האט דער לויער, כ'בין נישט זיכער, דאס זאג איך אן מיט א דיסקלעימער, כ'מיין אז עדיאל האט אים שוין אינגאנצן איבערגעלאזט, קען זיין זיי האבן זיך שוין צוקריגט מיטן, קען זיין מ'האט נישט באצאלט, בקיצור, ס'איז געווארן פרייליך צוריק, אזוי ווי ס'האט געדארפט צו זיין. דער ברוך מרדכי האט איין פראבלעם וואס ער וויל נישט פארשטיין, ער מיינט אז די דזשאדזשעס מיט די לאו סיסטעם זענען אלע זיינע חמורים, ס'איז געווען איין טשארלס היינס וואס האט גענומען געלט, אחוץ דעם די אלע דעי דאנט וואנא היר אבאוט דיס גארבידזש, און ווער ס'האט עהם משוגע געמאכט נישט צו נעמען א דיעל טרי טו ניין יערס איז אויכעט א צודרייטער, צו וועלכע לויער ס'האט עהם דאס געזאגט צו זיינע קינדער האבן דאס געזאגט עס וואלט געווען די בעסטע היט און נעמסט דריי יאר. וואלסט ארויסגעגאנגען נאך דרײַ ווייל דו וואלסט געווען שוין אלט און צובראכן און דו וואלסט שוין געווען א סארס עניוועי דרײַ יאר פון די גוים און פון די שווארצע און די חברה וואס האבן עידס אדער וואלסטו געזעסן אליינס אין קאנסאליטערי קאנפיינמענט מען וואלט עס מסתמא ווי מען זאגט פארשטאנען וואלסטו געווען אינדרויסן דרײַ יאר ארום יעצט אז דו גייסט גיין פאר טרייעל איז עס די זעלבע תורה דא איז דינא דמלכותא דינא. סא דאס וועט זיין א גרויסע מוסר השכל ווייל זיי קומען זיי לאכן צו מיר נחום האסט געהערט נחמיה האט גענומען א לויער ער גייט אפיעלן האט ער גענומען ער וועט זיך וואלגערן צוויי יאר און איין יאר הויז ארעסט כ'ווייס דאך נישט צו זיין ווייב לאזט אים אריין ווייל איינער פון די משפחה האט מיר געזאגט נחום די ווייסט נישט זי איז שוין קאנווינסט אז ס'איז יא געשעהן די גאנצע שטאט זאגט איר ס'איז געשעהן ביז יעצט האט זי געפייט פאר אירע רייטס היינט שי געיוו אפ אן וואס האט ער טאקע געטוהן אַכצן שעה מיט א מיידל? וואס האט ער טאקע געטוהן מיט אן אפארטמענט עף מיט דזשי און האבן דארט מיידלעך שלאפן די גאנצע צייט אליינס? עקסטרע א מיידל דא צוויי יאר דא א יאר, כ'מיין וואט איז דעס? סא דא איז שוין געווארן א נייע טשעינדזש אין די גאנצע מענעדזשמענט. עניוועי, סא דער ברוך מרדכי, ער האט געהאט א שלעכטן חלום מיט דעם וואס ער האט נישט גענומען די טרי טו ניין יערס, דעס וואלט געווען די בעסטע גליק פאר אים. און טאמער האט ער שוין וואלט ער סוקסידן וואלט ער סוף כל סוף געווען פינף יאר אין דזשעיל סטאט צען יאר אין דזשעיל און ס'האט אים געקאסט איך ווייס פיר פינף מיליאן דאלער יעצט האט נחמיה דאס געלט? איך האלט אז נישט איך האלט אז דער עולם איז געווארן סיק און טייערד צאמצושטעלן געלט סאו וואס גייט יעצט זיין? סאו טשעפען זי ער האט ער איז שוין געגאנגען ער האט שוין געפיילט יא ער האט שוין געפיילט ער האט געקענט פיילן צוויי יאר צוריק ווען טשארלס היינס איז געווען בתוקפו ובגבורתו נישט היינט. די טשארלס היינס דאון די טובס, טשארלס היינס דארף האבן גרויס רחמים אז ער זאל נישט וויינדן אפ אין דזשעיל. ס'איז געשטאנען אין צייטונג אז זיי קומען דארטן ביינאכט וואשיאן זיין נאנטער מענטש און מען גנב'עט ארויס פיילס רעכטס און לינקס, אזוי געשטאנען אין די בלאגס איבעראל. מען גנב'עט פיילס, מען טוט שרעדן פיילס. אל דאס זייערע שייגעץ שטיק מיט מענטשן וואס האבן איינגעזעצט אומזינסט שרעדט מען אבער איך כאפ נישט אז סוף כל סוף ווען יענער וועט זיך אנרופן און מ'וועט זעהן די פייל איז נישט דא גייט זיין צרות. איר ווייסט נישט וואס זיי טוען יעצט אפ אין די נעקסטע צוויי דריי חדשים. ס'איז אנבעליוועבל. כ'האב דאך געזאגט פאר ר' שלמה'לע קעלנער כ'האף אז מ'וועט דיין פייל נישט שרעדן. ווייל אז מ'וועט דיין פייל נישט שרעדן וועט אויך נישט זיין קיין טעסטעמאוני גארנישט. לעיזער וואלף האגער וועט נישט קענען ארויף קומען אויפן סטענד און זאגן יא ער האט געדאוונט ביי מיין שוואגער ביים סקווער און ער האט געבעטן געלט און געוואלט איך זאל ארויסשלעפן ביי די לעבאוויטש'ס געלט. לעיזער וואלף מיט זיין זון דער וואס ער האט די עי קעי פאליסי אויפן וויזשניצער עד. לאזטס אים נישט נאנט צום רעבן ער וועט אים נאך אראפשטופן אלע סטעפס ער וועט אים נאך דערהרגענען. עניוועי, דאס דאס איז וואס איז דא פארגעגאנגען אין קאורט מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש, און דאס איז וואס איז דא פארגעגאנגען מיט די נייע וואוטס פון טאמסאן וואס דאס ווייזט א מעסעדזש, אונז ווילן מער מער נישט דעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, ווער ס'קען זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך, דער זאל אוועק גיין אין אן אנדערע שטאט וואו ס'איז נישט דא קיין קינדער, אין אומאהא נעברעסקא, דארט איז בכלל זייער קאלט, דאס איז לעבן קענעדע. סאו די חמימות פונעם גוף וועט זיך אים נישט אזוי אנווארעמען. באט יו העוו טו סטעי אוט אוו ען עריע ווער דעירס צילדרען אינוואלווד. יעצט וויל איך רעדן וועגן נאך א וויכטיגע זאך. עטס געדענקטס איך האב ענק פארציילט א מעשה, איך בין געוען א בחור און כ'האב געלערנט אין ארץ ישראל, און ועד הישיבות פלעג געבן פאר די בעסטע בחורים אומזינסט צען טאג האטעלס, האסט דיך איבערגעשטרענגט געלערנט א גאנץ יאר פלייסיג, האסטו באקומען א האטעל, ביסט דיך געגאנגען אויסליפטערן.

בין איך שוין אהיים געפארן אויף בני ברק, ס'האט זיך שוין אויסגעלאזט מיינע צען טעג, בין איך געזעסן אין בני ברק און געלערנט, און כ'האב גארנישט געוואוסט. די נעקסטע וואך איז נאכאמאל א קינד דערטראנקען געווארן אין די זעלבע צייט, בערך די זעלבע עלטער. שוין, דאס האט שוין געקאכט, ווי מען זאגט עס רעיזד די רעד פלעג, צוויי קינדער אין די זעלבע צייט אין א סווימינג פול א וואך נאך א וואך, בקיצור מ'האט אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, געדענק איך נאך ווי היינט, איך בין געזעסן און געלערנט אין וויזשניץ,

אבער כ'האב געלערנט פלייסיג, און איך ווייס גארנישט, נישט פונעם ערשטן דערטרענק, אויך צו נישט פונעם צווייטן, איך זאג, איך האב געוואוסט דערפון נאכדעם מוצאי שבת, האט יעדער געהערט פון דעם טראגעדישן אומגליק ווייל ס'איז דאך געווען א לוויה, אבער איך האב נישט געוואוסט, און אז ס'איז א וואך שפעטער און נאך איינער דער, איך בין באמת, איך בין חף מפשע. זהו, א גוטן טאג און זיי זענען ווייטער געגאנגען. זיי האבן געמאכט חקירות בערך א חודש און זענען ארויסגעקומען. די צווייטע קינד וואס איז דערטראנקען געווארן האט מען געקענט ריווייוון, מען האט אים ריווייווט, ווייסט מען פאמפט ארויס די וואסער, מען האט אים געגעבן ארטיפישעל אקסידזשען און מען האט אים ריווייווט, סי פי אר האט מען אים געגעבן, ס'האט געדויערט אפאר טעג צו א וואך צוויי ביז דאס יונגעל איז געקומען צו זיך, נאכדעם ווען ער איז געקומען צו זיך האט מען אים ארויסגעלאזט פון שפיטאל, האט אים די פאליס חוקר געווען ווער, וואס איז דא געשען. האט ער דערציילט אז דער מלצר ווער ס'געט צו עסן האט אים גערופן אין סווימינג פול און ער האט אים מאלעסטעד, מאלעסטעד רבותי נאכאמאל ניין ער האט אים מאלעסטעד משכב זכור, און נאכדעם כדי ס'זאל נישט ארויסקומען האט ער אים אריינגעשטופט אין די וואסער און ער האט אים דערטרענקט אפילו דערציילט אין א טוילעט לעבן דעם דארט האט ער אים געטוהן די מאלעסטינג און אים אריינגעלייגט דא אזוי אז די עווידענס איז נישטא. שוין, א גוטן טאג. מען האט אים געכאפט, יענעם איינגעזעצט, איך ווייס נישט, מען האט אים געגעבן א פאר מאל לייף, כ'געדענק נישט פונקטליך ווי אזוי עס האט זיך אויסגעלאזט, אבער מען האט געכאפט דעם רוצח, דעמאלטס בין איך נאך נישט געלעגן אין מאלעסטינג אויך נישט, בין איך נישט געווען אזוי קלאר פארוואס ער האט אים געוואלט, דו ווייסט מ'האט דאך נישט געטארט רעדן, פארוואס ער האט אים געוואלט דערטרענקן, עניוועי, יעצט קענט עטץ די אלע באלאוניס קענט ער. שפעטער האב איך ענק פארציילט. אין קעמפ איז אמאל האט מען דערטראנקען א קינד אין א סעספול, היינט ווייס איך שוין נישט זיכער ווער, וועלכע מלמד צו וועלכע מנהל ס'האט אים דערטראנקען, ווייל נישט דער גוי האט אים דערטראנקען, דער וואס מ'האט אונז געוואלט איינרעדן. עס איז געווען שווארץ שווארץ פון פ פון י י סטריט האט זיך דאך מאל זיין טאטע געוואוינט, הרב יהוסף שווארץ, טאקע נחמי' זיידע. עניוועי, לאמיר גיין יעצט ווייטער. אין פאפא האט זיך דערטראנקען א קינד, אויך איז געווען שבת און פסח י אסאך יארן צוריק איז אויך געווען א מאלעסטינג דזשאב, קינד גייט נישט אין מקווה סתם אזוי און ער פאלט נישט אריין. אין נייטרא איז אויך געווען די זעלבע, איך האב באקוקט די מקווה אין נייטרא אמאל, הרב ווייסמאן האט מיך גערופן באקוקן דער וואס ער לעבט נישט, און איך האב געטראפן עס איז נישט געווען אין ארדענונג ווייל דער שייגעץ דער גראבער הילל דער פעצל הילל רשע על תאוות נפשו ער האט קיינעם נישט צוגעלאזט, און איך האב געטראפן עס איז געווען. גרויסע פראבלעמען און מען האט עס געמוזט פארעכטן. די מקווה איז אינגאנצן נישט דארט ווי די בחורים מיט די ישיבה איז. ווי א בחור צו א יונגל קומט צו צו די פרויען מקווה אין שטעטל קען איך נישט פארשטיין. איטס דזשאסט איטס ביאנד עניבאדיס אנדערסטענדינג. עניוועי, דאס איז אויך געווען א מאלעסטינג דזשאב, מען האט אים דערטראנקען, און אזוי האב איך ענק אלץ געזאגט אויפן האטליין, און יעדער ווייסט דאך אז איך בין דאך א משוגענער, איך קען דאך זאגן וואס איך וויל, איך מיין וואס איז א חילוק זיי זאגן איך בין משוגע, דאס איז דאך דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, עניוועי, איך זאג דאך נישט איך בין דארט געווען, איך קלער, דאס איז מיין, ווי מען זאגט, מיין וועי אוו טינקינג. דעם יום כיפור איז געווען אין בני ברק אין א מקווה, א מיידל פון פיר יאר האט מען געטראפן דערטראנקען. שוין, הייב איך דאך גראד אן צו זאגן. ס'איז א מאלעסטינג דזשאב. יעצט די מיידל וואס זי טוט אין א מקווה יום כיפור קען קיינער נישט אויספיגערען, זי איז געגאנגען מיט איר ברודער און אלל אוו א סאדען האט מען איר געטראפן טויט אין די מקווה. ווי האט מען זי געטראפן טויט? אין א כלים מקווה. וויאזוי פאלט מען אריין אין א כלים מקווה? איז קודם געשטאנען זי האט זיך אויסגעגליטשט און איז אריין געפאלן אין מקווה, יעצט איז מען געוואויר געווארן ס'איז שקר, ווייל ווען דו פאלסט אריין פאלסט אריין אין מקווה ס'אויף די פלאר קענסט נישט אריינפאלן אין א כלים מקווה וואס דאס איז פיר פינעף פיס העכער די פלאר. בקיצור, די פאליס זאגן קלאר אז דאס איז נישט אז זי האט זיך דערטראנקען, ווייל די אטאפסי ווייזט אז ווען מען דערטרענקט זיך, מען כאפט נישט קיין לופט, איז מען אנדערש ווי דער מצב. דאס מיידל האט מען מסתם גערעיפט, בני ברק, עיר הפעדאפילים, און פארוואס האט מען איר ארויסגעגעבן? די פאליס האט נישט געוואלט ארויסגעבן איר באדי ביז מאכן אלע אינוועסטיגעישאנס. ווער האט זיך אריינגעמישט? ימח שמם וזכרם, נישט היטלער, נישט בן גוריון, נישט נאצר, רבנן. איך זאג דיר אמת, איך האב הנאה די רבנים פירן שוין איבער די שטריקל, יעצט אז דער עולם ווייסט שוין וואסערע א בריונים זיי זענען און וואסערע א געלט נעמער זיי זענען, איך זאג אייך, ס'איז א סכנה פאר יעדן רב, דער עולם וועט זיך אריינלייגן, נישט איך זאג חלילה מ'זאל עס טון, נאר די רבנים זאלן וויסן דער עולם וועט עס מער נישט פארשווייגן. ס'איז דא א איד וואס האט זיך געהארעוועט צו האבן א קינד, פיר יאר אויפגעברענגט, די מאמע דורך צער לידה, און די טאטע דורך אלע צרות צו ברענגען געלט און צו קאווערן דעם בודזשעט פאר דעם קינד, קומען רבנים און זיי ווילן נישט לאזן מ'זאל געוואויר ווערן ווער ס'האט איר עפעס געטון, פארוואס מ'האט איר דערטראנקען, פארוואס האבן זיי מורא אז א רב האט עס געטון, קען זיין ס'איז געווען גאר א רב א חזיר וואס האט געזעהן קרי יום כיפור, כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא פלעצער ווי מ'לאזט אפן דעם מקווה, כדי מ'זאל קענען גיין אריין יום כיפור אין מקווה. און קען זיין דער רב דער חזיר דער קען זיין נאך א בעל תפילה אויכעט האט איר גערעיפט און נאכדעם ווען ער האט געזעהן ס'טויג נישט האט ער אריין געלייגט אין וואסער. די אינוועסטיגעישאנס איז מוראדיג, ס'ווייזט דא אז דאס איז געווען א הריגה נישט קיין דערטראנקענקייט, יעצט ס'עט זיך ציען יעצט ווייל די ברודער איז דאך אויך מיטגעגאנגען, סאו ווי אימער קושט די מאמע פאר זי איז ארויס אין די גאס מיטן ברודער. און זי איז נישט אנגעקומען אין שול. יעצט וואס פאר א שווארץ יאר איז זי געגאנגען אליין אין שול? כ'האב דיך געווארנט אויפן האטליין, לאז נישט די קינדער אליינס, אז דיין קינד דארף גיין אין שול דארפסטו מיטגיין, טאמער דו קענסט נישט ווייל דו האסט א קינד אינדערהיים, דארף דאס קינד נישט גיין אין שול. וואס האסטו מיטגעשיקט מיט א זעקס יעריג ברודער? קען זיין האט דעם ברודער אויך מאלעסטעט, און קען זיין די ברודער פאר שרעק האט געזעהן מ'האט אבדאקטעט די שוועסטער האט נישט געוויסט וואס צו טוהן איז ער אנטלאפן פאר שרעק, וואס דא גייט פאר רבותי איז אנבעליוועבל, די אלע צייטונגען אין ארץ ישראל שרייבן דא, כ'ליין אלע צייטונגען זיי שרייבן דאס איז א ווערי סאספישעס קעיס, ס'איז די זעלבע ווי אהרן לעווי, נאר וואס? איך זוך נאך די ווידיאוס. יענקי דאסקאל האט נאך נישט געלאזט אריינלייגן די ווידיאוס ווייל ער ווייסט נאך נישט ווער ס'וועט עס קענען זעהן, ער וועט קיינמאל די ווידיאוס נישט לייגן. און ס'איז דא יעצט אין בארא פארק נאך א געפערליכע קעיס מיט א רעיפ, און לויט ווי איך פארשטיי ס'איז שוין דא פיקטשערס און די שומרים ווילן עס נישט ארויסגעבן און זיי האבן נישט קיין רעכט צו האלטן די קעיסעס, זיי האבן קיין שום רעכט אויף די וועלט נישט, קיין זיי זענען נישט קיין בעל הבית. איך האב שוין געזאגט פאר טאמפסאן דו מוזט מאכן איין אפיס אינעם גרויסן בילדינג מוזטו מאכן איין אפיס מיט א צימער וואס דארט זאל זיין א מענטש וואס זאל דיר זאגן א גאנצן טאג וואס די שומרים מיט די הצלה סקענען ווייל זיי האבן דאך אזאלכע סקענערס זיי זענען די גרעסטע פארברעכער די הצלה טוט כאטש נאך גוטס אויכעט. די שומרים טוען דאך נישט קיין גוטס. ווען יענקל דאסקאל מיט די אלע שקצים וואלט נישט געטרייט צו כאפן לעווי, מען וואלט עס איבערגעגעבן פאר די פאליס וואלט ער געווען געכאפט נאך ביינאכט. און זיי זענען חכמים די פאליס זאל נישט זוכן, יעדער זאל העלפן. זיי האבן געוואוסט וואס זיי באהאלטן, זיי האבן באהאלטן א מיאוסן חזיר. דער לעווי האט אפגעהארגעט צענליגע און צענליגע קינדער. און דעי דזשאסט אה דידנט וואנט איט טו קאם אוט, זיי האבן געוואלט ס'זאל ארויסקומען אן אראבער איז געקומען פון פאקיסטאן און האט געהארגעט דאס קינד ווייל ער איז א דזשו בוי און מען האט געמאכט א מצבה אויפן פה נטמן קדוש השם. די זעלבע האבן דאך די רבנים געטוהן מיט אלע מאלעסטינג קעיסעס אויכעט, און אונז לאמיר זיך נאך פון די רבנים? אונז רופן זיי נאך א טייטל רבנים? אונז דארף מען זיי רופן אינטערוועלטניקעס, דאמינאו חברה. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, דער מצב איז שרעקליך. ס'איז נאך א מזל אז איך בין נישט אנטלאפן אויף פאקיסטאן, ווען נישט וואלט מען נישט געהאלטן ווי מען האלט דא היינט, היינט זעהט מען די רבנים זענען די גרעסטע רשעים, רוצחים, מערדערס און זיי דעקן איינער פארן צווייטן אדער פאר א באלעבאס וואס ער געט זיי געלט. ס'איז א שאנדע צו היינט צו זיין די טייטל הרב. מען נעמט א אידיש קינד מען דערטרענקט עס, און די רבנים האבן געהייסן די פאליס אין תל אביב זאלן עס ארויסגעבן, איך פארשטיי נישט די פאליס האבן מורא פאר די רבנים? איך מיין צו צאלמיר טעקס פאר די רבנים, צו צאלמיר טעקס פאר די גאווערמענט זאל זיין פאליס לאו ענד ארדער, דא גייט נאך זיין איין שיינעם טאג וועט מען דערטרענקען א ספרדישן, א ספרדיש מיידל אדער א ספרדישן בחור, און די ספרדים וועלן קומען על הסכין אבטיח על הסכין און זיי וועלן א פאר רבנים הרג'ענען, זיי האבן שוין באוויזן, מען האט שוין איין אבוחצירא געהארגעט, און נישט וואס איך זאג אז מ'זאל עס חלילה טון באט די רבנים כאפן נישט איינמאל זיי וועלן איבערציען די שטריקל זיי האבן נישט קיין פראטעקשן. ווען ס'קומט א ווילדער מענטש וואס ס'פילט זייער אפענדעד פון די שקצים פון אזא הערשל קלאר דא אין ניו יארק צו אין ארץ ישראל ס'קריג די חברה דערס גאנע בי א סיוויל וואר וואן דעי דיס איז נעווער גאנע קיעפ אן לייק דיס אונז ווייס מיר קלאר דאס מיידל האט מען גערעיפט און כדי ס'זאל נישט ארויסקומען האט מען איר אריינגעטינקען אין וואסער שי דיד נאט דראון. אזוי זאגן קלאר די צייטונג ס'איז געווען א די אטאפסי האט דאס געוויזט די רבנים האבן געזאגט מ'וועט שוין מאכן די לוויה מ'האט געמאכט מוצאי יום טוב די לוויה מוצאי יום כיפור. רבנים ס'איז א שעים ענד יו אר די ביגעסט שעים אף אל עטס קענטס ארויס געבן חרמות חידושי תורה עטס קענטס טוהן וואס עטס ווילטס עטס אונז דרעטליג איז פירסט דעגרי. איך וויל נאכאמאל בעטן ס'קומט יעצט יום טוב ס'איז א לאנגער יום טוב טארטס נישט טראסטן קיין קינד אליינס אין די גאס יעדעס מיידל.

פאר מיליאן? האו איז איט אופן יום כיפור? און בכלל הגע עצמך, לאמיר זאגן ס'איז אפן יום כיפור, ס'איז אפן טאמער איינער זעהט קערי, דארף דאך עס האבן א משגיח, א גאנץ יאר שריי איך דאך אז א מקווה טאר נישט זיין אפן אן א משגיח, איז פון זעקסע ביז אכטע איז דארטן דא א משגיח און ער וואטשט ווער ס'קומט אריין, און אז יענער איז א בעל קערי זאל ער זיך טובל'ען, אבער אויף אן א. משגיח צו לאזן אפן א מקוה, דאס טאר מען דאך א גאנץ יאר נישט, דאס איז דאך שטעל דיר פאר, וואסערע א גוטע היידאוט דאס איז, אזוי ווי דער עולם גייט דאך נישט יום כיפור אין מקווה, און די מקווה איז אפן, כאפט מען אריין א יונגעלע, און מען מאכט מיט אים א מאלעסטינג דזשאב און מען שיקט אים ווייטער אוועק, ווי די די ריוואלווינג די אייזערנע טיר וואס ער לאזט נישט אריין. דאס דארף זיין צוגעשפארט, יום כיפור איז נישט קיין זמן פון קיין מקווה. און א גאנץ יאר טאר א מקווה נישט זיין אפען, וואט א שעים וואס דא גייט פאר, דער עולם הערט נאך נישט מיין מעסעדזש, זעט אויס איך שריי נישט גענוג הויעך, איינער האט מיר טאקע געזאגט, א רב זאגט מיר אוי דער גרעסטע דין וחשבון וועט איר אפגעבן, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער לאמיך דיר זאגן אז דו זאגסט נישט יעדן טאג זעקס שעה א שיעור, הערסטו וואס איז די תוס' הדין, דו ווייסט נישט ווי דער עולם הערט דיך. זאג איך יעצט פאר דעם רב, קוק הער, זעסט מען הערט מיך נישט, ווי אזוי געגאנגען א פינף יעריג פיר יעריג מיידעלע מיט א פינף זעקס יעריג אינגעלע אין בני ברק אין עיר הפעדעפילים אין די גאס אליין? ווי געוען די טאטע ווי געוען די מאמע? וואסער א שיל געגיי איך צו דאס? שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט וויל איך רעדן וועגן די כפרות. עטס ווייסט וואס איז געווען מיט די כפרות? כ'על ענק דערציילן. כ'האב אים געזאגט אויב ס'איז צער בעלי חיים מ'טאר עס נישט טוהן, מ'זאל זיך מונע זיין דערפון, און כ'האב געשלאגן כפרות מיט אפאר דאלער. ס'איז די גרעסטע רשעות וואס מ'טוט, קינדער שטייען אויף די באקסעס, זיי כאפן ארויס און זיי ווילן ווייזן זיי זענען גרויס און זיי טוען, זיי פליקן עס אריין צוריק, כ'האב געזען נעבעך ביים דורכגיין דא וויזשניץ, זעקס לי עוועניו האב איך געזעהן ווי א א הינדל נעבעך די די די די נעבעך די פליגל איז שוין געוען אראפ געפאלן פון די הינדל די גאנצע פליגל האט שוין געפעלט ס'איז שוין ס'האט שוין געבליט הו קעירס כ'האב געזאגט דארט פאר א פרוי איך וואלט געוואלט מ'זאל אזוי ווארפן זיך מיט אייערע קינדער. איז זי גראד אנטלאפן, ס'איז א צער בעלי חיים די גרעסטע רשעות, עניוועי, ס'געווען די לעצטע צוויי דריי טאג פאר יום כיפור האט דער אייבישטער ארויסגעצויגן חמה מנרתיקה און ס'געפייגערט צענדליגע טויזענטע טשיקנס, קודם איז עס א פראבלעם ווייל ס'איז טרייפה, און נאכדעם איז עס א פראבלעם ווייל ס'איז נישט, ס'מיעט נישט די קאודס, ס'איז נישט העלטי. יעצט אין קרית יואל, כ'הער מ'האט דא געשלאגן כפרות, מ'האט עס געטראגן צו קרית יואל צו די שחיטה, די יו עס די עי האט געזאגט גארנישט, וואס מ'האט דא נישט גע'שחט'ן קומט דא נישט אריין. איז מען געגאנגען מ'האט אלעס געטראגן אין א דאמפסטער, מ'האט אויסגעהארגעט טויזענטער און טויזענטער טשיקנס צו ווארפן אין א דאמפסטער. אבער ס'איז גארנישט, אפאר אידן האבן געמאכט געלט, ס'איז דא א מאפיא, אזוי ווי ס'איז דא הערשל קלאר מאפיא מיט דעם משמרת הצניעות, און ס'איז דא דא די מאפיא וואס זיי גראבן דארטן אין ארץ ישראל די טויטע וואס רופן זיך אתרא קדישא, איז דא א נייע מאפיא, איז דא אפאר אידן, זיי קויפן א בירד, א טשיקן קאסט צוויי דאלער, מען פארקויפט עס פאר פופצן, און מען האט אפגע'שחט'ן טויזענטער טשיקן און אלעס געווארפן אין א דאמפסטער, דו ווייסט וואסערע רציחה דאס איז? כ'ווייס וואסער א צער בעלי חיים דאס איז, דער אייבערשטער האט נישט ערלויבט צו הרג'ענען א טשיקן, נאר אז מען דארף צו עסן. ס'איז געווען א מעשה, כ'וויל ענק נישט פארציילן ביי וועלעכן שוחט מיט וועלעכן רב ווייל די אייניקלעך לעבן דא, געווען א גרויסער שוחט אינדערהיים א ירא שמים מיט אלע פיטשיווקעס, עפעס א גרויסער צדיק איז געקומען צו אים אין קווארטיר, איך ווייס, דורכגעפארן דארט, און אינמיטן די נאכט האט דער האן אנגעהויבן צו קרייען, קוואק קוואק קוואק קוואק. דער שוחט האט אנגעהויבן צו ער האט נישט געקענט שלאפן רואיג זיך אויספאפן די נאכט, האט זיך אויפגעשטעלט אינמיטן די נאכט און ער האט געמאכט א ברכה על השחיטה און אפגע'שחט'ן דעם דעם הינדל, דעם רוסטער. קיצור, דער רב האט עס געזען, פרעגט ער פארוואס האט איר גע'שחט'ן יעצט דעם אינמיטן די נאכט דעם הינדל? זאגט ער, האסט נישט געזען ער האט מיך נישט געלאזט שלאפן? זאגט ער, דעמאלטס זענט איר אויס שוחט, ער האט אים גע'פסל'ט צו זיין א שוחט, זאגט ער, איר זענט א רוצח! ווען איר שעכט ווייל א איד דארף עסן, איז דא א ריזן פאר דעם. שעכטן ווייל דער האט דיר געשטערט דאס שלאפן? און דאס רעדט מען נישט אז עס איז געווען געשאכטן טרייף, עס איז געווען געשאכטן כשר, מען האט עס מארגן געקענט עסן. נאר יעצט די שחיטה איז געווען א רציחה'דיגע אקציע. מען האט אים געפייערט, מען האט אים געזאגט דו קענסט מער נישט זיין קיין שוחט, אים צוגענומען אלעס, געווען נאך אינדערהיים. עס האט זיך איבערגעקערט אום די שטאט, אוי פארשטייט זיך אז איין רב האט געזאגט אזוי, האט דאך דער צווייטער געזאגט פארקערט, איז געווארן א גאנצע מהומה און א מלחמה. דער רב סרולצ'ע האט זיך מיטן הייליגן נאסוידער רב אויך צוקריגט וועגן א שוחט, ווייס, דער חידא פון אנטווערפן, זיין זיידע, זיך צוקריגט וועגן א שוחט, זיך ארום גע'רצח'נט און פארטיג. עניוועי, נישט ביי חידא ווייס איך געווען די מעשה, די סה איך דערצייל נאר. עס האט אנגעמאכט א מהומה. עניוועי, רב סרולצ'ע איז אמאל געגאנגען אין די גאס, איז געקומען א איד, ער איז זיך געקומען פארהערן אין גרויסווערדיין שחיטה. און ס'האָט געהייסן ער וועט ווערן רב סרולצ'עס שוחט. זאָגט אים רב סרולצ'ע, זעסט דאָ אין דרויסן, דאָ, זעסט די אַלע פייגעלעך? דאָס איז נשמות פון שוחטים, וואָס זיי קומען יעדן טאָג וויינען, זיי דאַרפן אַ תיקון. אַז דו ווילסט נישט שטיין ביי מיר אין פּלאַפאָן און בעטן אַ תיקון, ווער נישט קיין שוחט. דאָס איז שוין געווען אין דער היים? שטעל דיר פאָר, היינט. בקיצור, איז צו נעמען צו הרגען אַזויפיל פייגל, אַזויפיל טשיקנס, ווייל דו ווילסט מאַכן פופצן דאָלאַר אַ טשיקן, איז דאָך די גרעסטע רשעות וואָס ס'איז דאָ. יעצט די וואס מ'האט געטראגן אויף קרית יואל האט די גאווערמענט געהייסן ווארפן אין די דאמפסטער, יעצט צו מ'האט עס נישט יום כיפור ארויסגעטראגן פון די דאמפסטער ווייל ס'איז דאך צוגעשפארט און ס'איז נישט דא קיין usda און מ'האט עס אריינגעטראגן אין בית השחיטה צו קען זיין מ'צוטיילט עס, יעצט דאס געט מען נישט פאר איין פלאץ, דאס מוז מען צוטיילן איבעראל, ווייל טאמער למשל מ'וועט עס אלעס געבן פאר איין פלאץ, לאמיר זאגן מ'וועט עס געבן פאר תומכי שבת, און יעדער וועט קראנק ווערן וועט מען וויסן עס האט נישט געטויגט, דאס צוטיילט מען פאר אלע בוטשערס יעדן געט מען ער זאל האבן א חלק כחלק יעדער זאל אינאיינעם קראנק ווערן, מען האט געטראגן די טשיקנס זענען געווען נישט געזאלצן ערב יום כיפור זענען געזעסן מיט די פעטן און מיט די אברים אינעווייניגסטע אברים מיט. מיטן קורקבן מיט וואס דו ווילסט, און מען האט זיי געטראגן שעות און שעות מיט די טראקס ביז מען האט זיי געדארפט דארט ווי מען האט זיי יא אנגענומען, אין קרית יואל האט מען זיי נישט אנגענומען אזוי האב איך געהערט, און קען זיין מען האט זיי יא אנגענומען, קען זיין מען האט עס ערגעץ געטראגן און מען האט עס נאכדעם אריבער געטראגן, איך קען מיך ש. ליסן, ס'איז אזא הפקר וועלט רבותי, ס'נישט דא א איד וואס עסט כשר'ס אין אמעריקע, טשיקן און רינדערן, גארנישט. הייסט ער פרעגט וואס עסט נחום ראזנבערג, איך ליידער עס איך אויכעט וואס יעדער, ווייל אז כ'העל אנהייבן מיט כשר'ס העל איך קיינמאל נישט ענדיגן, איך קען נישט ווערן קיין בעל מכשיר אויף אלע די זאכן וואס איז דא, אבער רבותי מ'מוז זיך צוזאם נעמען, מ'מוז נעמען ערנסטע רבנים און אן ערנסטע שחיטה, זעמיר אויף צרות רבותי מ'איז אויף צרות. כ'האב אים געבעטן טאטשט נישט די טשיקנס, און געווענליך ס'הייסט מען פלעגט דאס געבן פאר די בחורים אין קעמפ מ'האט עס פארפרוירן אין א סטארידזש, דאס אויסגעקלינט און מען האט עס געגעבן פאר די בחורים אין קעמפ, וועגן דעם אין קעמפ זענען זיי אזוי צולאזט, זיי קומען אהיים ממש גוים גמורים. שטאט זאלן ניצן די פרישע לופט, זאלן קענען לערנען תורה, ווערן זיי נאך פארקערט צולאזט. ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג דאס. און ווי מעגסטו שעכטן סתם אזוי טשיקן, ס'איז צער בעלי חיים דאס איז גארנישט, און איבוד אוכלין, ס'איז דא א דין צו קאשערן א מקווה דארף מען האבן וויין, און דער ערוגת הבושם האט א תשובה מען טאר נישט נוצן קיין וויין, ווייל וויין איז א משקה און ס'איז דא א מחבר אין סימן קפ א צו קצ א, איך געדענק נישט יעצט אויסענווענדיג, ברענגט ער אז אסור לאבד אוכלין, איי מען טוט מיט דעם א מצוה? דאזענט מין עניטינג, דו טארסט נישט מאבד זיין וויין. שטעל דיר פאר וואס גייט יעצט זיין מיט די אלע טשיקנס, איר ווייסט וואסערע חרון אף דאס ברענגט, וואסערע ארעמקייט דאס ברענגט נאכדעם? דער ש"ך האט אמאל עפעס גע'פסק'נט און ס'איז געווען לקולא, האט ער, האט אים אן אנדערע מורה הוראה געפרעגט, שטייט דאך דארטן און דארטן אז ס'איז לחומרא, זאגט ער, מיט יענע מחברים וועל איך מיך קענען אויסטענה'ן, מיטן טשיקן וועל איך מיך נישט קענען אויסטענה'ן. איז איז מען געגאנגען מ'האט גענומען מען האט אזויפיל טשיקענס געוועיסטעד און איך בין אויך נישט זיכער ס'איז געוועיסטעד איך מיין די טעם דארף זיין עפעס אנדערש דאס איז אלעס האט פענעטרעיטעד צוריק אין אלע בוטשער סטארס אז דו האסט געזאגט זה חליפתי זה כפרתי וואלט דאס געוויסט דאס געלט גייט פאר צדקה און די טשיקענס וועט מען געבן פאר ישיבות און תלמוד תורה'ס מ'האט עס געלייגט אין דאמפסטערס. ווי יעצט דיין כפרה? רבותי מיר זעמער אויף צרות, יעדע זאך וואס האט צו טון מיט רבנים און מיט א הכשר און מיט געלט דערווייל זעמער דורך געפאלן, ס'איז א ביטער אומגליק און איך וויל זאגן פארן עולם, איף יו וואנע בי שור אז די עסט נישט קיין קאנטעמינעיטעד פוד, קויף נישט קיין טשיקן די נעקסטע פאר חדשים, אדער גיי אריין זעה ווי ס'איז לעבעדיג אזוי ווי למשל ביי קאהן שעכט און גיי אהיים, ס'וועט דיך קאסטן מער מיט צוויי דאלער א פונט, וועסט נישט קראנק ווערן. די אלע טשיקנס וואס זענען יעצט אונטערוועגנס, מ'האט זיי געשאכטן ערב יום כיפור, מ'האט זיי נישט אפגעקלינט, זיי האבן זיך געווייקט אין די שמוץ און אין די אלע טינופות וואס זיי האבן, מען האט זיי געדרייווט אפסטעיט דאונסטעיט אראפ ארויף צו זוכן ווי מען זאל זיי קענען האלטן ביז נאך יום טוב, דאס איז וואס איר גייט עסן די נעקסטע פאר חדשים. אויסער דעם איז עס נבילה טרייפה. עס איז געווען הייס און טויזענטער ס'דא וואס זאגן צענליגער טויזענטער טשיקענס זענען געשטארבן. איך בין צוגעגאנגען איינמאל אויף א פלאץ האב איך געזען ווי ס'שטייט נישט אין די שאטן זאגט מיר יענער טו מיר א טובה זאג מיר נישט קיין מוסר דו ביסט אין חרם. בין איך אוועקגעגאנגען. ס'איז געווען אויף קליימער סטריט קארנער בעדפארד, דארטן וואו דער ענטעני ווינער רב'ס שיל וואס ער האט אראפגע'גנב'ט דארט אינדרויסן האט מען עס גע'שחט'ן, גע'שחט'ן האט מען געשלאגן כפרות, נאכדעם ווען ס'פייגערט איז דאך עס טרייפה. נו וויאזוי גיי איך צו צו א אנדערן, האסט געגעבן צו טרינקען פאר די טשיקנס? וואס טרינקען, וואס האב איך מיט טרינקען, איך פארקויף די טשיקנס פאר פופצן דאלער, און נאכדעם אז ס'פייגערט אפ איז עס טרייפה, און אז ס'איז פארשוואכט און דו פילסט עס נישט און מ'האט עס געשאכטן איז עס אויך טרייפה געווען, סאו בקיצור רבותי האמער א גרויסע פאבריק פון נבילות און טרייפות אונטער נאמען כפרות. איך האב אים געבעטן לאזטס ענק ארויס פון די דרכים, יעדער גיבט מסירות נפש, די פרוי קומט מנעמט אלע קינדערלעך משלאגט אויף כפרות, אוי וויי וואס מען האט אנגעטרייפעט די שטאט. יעצט וויל איך זאגן נאך אזאך, איך זע אז אין ווילימסבורג איז זיך נאך דא די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד, דא פארקויפט מען די אלע אתרוגים, די זעלבע וואס אין בארא פארק פאר צען און פופצען דאלער פארקויפט מען דא ביטווין פיפטי ענד א האנדרעט ענד טוועני. אזוי ווי דא איז דאך די יאגורטס טייערער די טשיז און די קריעם ווייל אין בארא פארק לאזן זיי זיך נישט רבותי ספענד וויפיל ס'קאסט צו פארן אויף בארא פארק זאלטס קויפן פון די סטריט יענער האט די באקסעס ער האט פונקט אזא הכשר ווי יעדער און אז ס'איז אן א הכשר ס'איז אן אתרוג און קיינער ווייסט נישט זיכער צו ס'איז קיין מרכב אדער נישט, ס'איז דא א ישמח משה און השיב משה אז מ'קען זיך פארלאזן אויף א מורכב, אנדערע אחרונים האבן אויך אזוי געהאלטן, אונז קען מען נישט מאכן משונה אזא סדרי בראשית, חזון איש געקומען אויף ארץ ישראל און ער האט פארקויפט אתרוג ווייל ער האט מיטגעברענגט פון פוילן האט ער מיטגעברענגט אתרוג ביימער, ווייל דער חזון איש איז געבוירן געווארן זעקס טויזנט יאר צוריק אויך געבוירן געווארן דעמאלטס, ס'איז געווען בוודאי בחזקת די זעלבע באלאוני, איך בין געווען ביי דעם. אין מאראקא, כ'מיין ער הייסט אסאק צו וויאזוי, איך בין געווען ביי זיין פלאץ, די אראבער האבן מיר געוויזט, כ'האב געזאגט ס'וואקסט ווילד הפקר, און די אראבער האבן מיר געזאגט אט אזוי, אז דו וועסט מיר ווייזן איין פלאץ אין די וועלט וואו ס'איז הפקר לאנד, גיי מיר עס אונז קויפן, ס'נישט דא אזא זאך, נאר וואס, דיר דאכט זיך ס'איז הפקר, ס'איז אזוי ווי ווען דו פארסט ארויס פון מאנטיסעלא פארסט אויף ניו יארק דאכט זיך דיר אז ס'נישט דא קיין סעטלמענט, אין די בעק איז דא איבעראל גאנצעטע שטעט. און זיי האבן געזאגט זיי האבן היינט, ווער ס'ליידט אויף דייעביטיס ווייסט ס'איז דא געווען אלטע גראבע נידלס האט מען אריינגעפאנטשט און ס'איז ארויסגעקומען א כזית בלוט, די אנדערע איז געווען אזא דינע, היינט איז דא אזא דינע נאדל וואס מען פילט אפילו נישט עס קומט ארויס אזא מינימום אמאונט אז נאך הונדערט מאל שטעכן דעם זעלבן פינגער איז בלייבט ער נישט קיין זכר. ס'איז דא היינט נייע נידעלס, ס'איז דא אלעס ניי, זיי מאכן מיר כביכול נייע נידעלס, די פרייז איז הייער, און זיי ווייסן אז מיר צאלן דערפאר, סאו דער וואס האט עס איינגעפלאנצט צו דער וואס עס שניידט דארטן, דער ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך, דער אראבער איז היינט קלוגער, איז שוין נישט דער בהמה וואס דו האסט געמיינט אז ער איז, ענד דעטס איט, דאונט געט קעריד עוועי, די פֿינף הונדערט דאלער זאלסטו געבן פאר דיין ווייב און פאר די קינדער פאר שיינע קליידער, אזוי ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך, ס'איז א מצוה צו דערפרייען די צובראכענע נשמות, וואס זיי האבן נישט אויף וועם ארויפצוקוקן, נעווער מיינד צו באצאלן די פרייזן, זיי נעמען ענק פאר א רייד, כ'בין געווען אין בארא פארק יעצט, די זעלבע זאך וואס איך קען דארט קויפן פאר צען דאלער, אן עסק, א ווייץ סעט פאר צוואַנציק, מיינט דער לולב איז אביסל טייערער, אבער די זעלבע וואס דו קענסט קויפן דארט אן אתרוג פאר צען בעטן זיי דא ביטווין פיפטי און א האנדערט טוועני, יעצט איך בין אריין, כ'האב געזאגט איך זעה דו האסט א שיינעם אתרוג, כ'וויל וויסן וויפיל ער איז, געט ער מיך א קוק אן, זאגט ער הונדערט פֿופֿציק, זאג איך האסט דאך געזאגט ביטווין פיפטי און האנדערט טוועני, זאגט ער יא אבער איך קען אייך, איר איר זענט א בעל פרנסה, אנטשולדיגט איך קויף אן אתרוג א הדר נישט מיין פנים א הדר איך בין שוין אן אלטער איד מיט א ווייסע בארד, איר פארשטייט, איינער זאגט מיר ער האט אויסגעהערט מיין האטליין פאריגע וואך, ער איז געגאנגען קויפן אין אן אנדערע געגנט בכלל ווי ער וואוינט נישט, זאגט ער איך בין גערעכט געווען, ער האט דארט באצאלט פֿינף און צוואַנציק דאלער פאר די שענסטן לולב מיטן אתרוג, א סעט! און דא האט אים יענער געזאגט גראדע, איך קען אים, ער איז א איד אן עושר, האט אים גראד געזאגט, פאר פֿינף הונדערט דאלער האב איך פאר אייך א גוטן אתרוג. רבותי עס איז א גימיק, עס איז אלעס די זעלבע אתרוגים. איך וויל אייך עפעס זאגן, אויפן אתרוג מאכט מען א גאנצע זאך פֿינף הונדערט דאלער מיט מעשה'ס, וואס איז מיטן טשיקן וואס דו עסט? דאס איז דאך הונדערט פראצענט טרייפע דורך און דורך. וואס איז מיט די בהמה פלייש וואס דו עסט? דיין פראבלעם איז דער אתרוג? אויפן אתרוג איז נאך דא תשובות אז ס'איז כשר, אפילו ער איז א מורכב. א פראבלעם מיט דער אתרוג? און נאכדעם נאך א זאך, אויב דו האסט א פראבלעם מיטן אתרוג, איך וויל דיר זאגן, אונזער הייליגע רבי האט באקומען הונדערטער אתרוגים פון די גאנצע וועלט, יעדן באצאלט און פארטיג, קיינער האט נישט געזען ווען דער רבי האט געבענטשט אתרוג, קיינער נישט, זיי זאגן דאס אלע, איז די יודעי דבר זאגן שטילערהייט אז דער איד האט קיין ברכה אויף קיין אתרוג נישט געמאכט, ער האט עס גענומען, א מצוה צו נעמען אן אתרוג, ולקחתם לכם, אבער נישט געוואוסט וואס ער נעמט, האט ער קיין ברכה נישט געמאכט. אזוי דא יא די דבר וואס זיי זאגן איך ווייס נישט צו ס'איז אמת און לויפטס מיר נישט נאך אין די גאסן אויב ס'איז א ליגן נאר איך ווייס פון אינסייד מענטשן אמאליגע הויז בחורים בר דעת זאגן זיי די רבי האט קיינמאל קיין ברכה נישט געמאכט די רבי האט ארויסגעשיקט יעדן פון די סוכה די כלי איז געווען אז מ'זאל נישט וויסן פון וועלכן בעטש ער נעמט צו פון ארץ ישראל די געסער צו אן אנדערע אבער לאמיר זאגן עפטער אלל סעט ענד דאן זאגט יענער ווען די רבי האט געמאכט א ברכה האט מען דאך געהערט

ער האט זיך פארלאזט אויף דעם וואס די שיטות וואס מען מעג מאכן וואס ווער ווייסט און בלתי מורכב חזקת מורכב דאס איז אלץ טערמינאלעדזשיס דעוויס איי דאונט געט קעריד עוועי דאונט פעי עניטינג מאר ווען דו צאלסט מער פון פֿינף און צוואַנציק דאלער צו דרײַסיק דאלער פאר א לולב מיט אן אתרוג ביסטו א מענטש וואס מען האט פון דיר עקסטארטעד געלט מיט ליגנט דעטס אלל נאכדעם דארף מען עס נאטירליך צוקויפן מיט די הדסים און די ערבות דאס איז דאך אן אנדערע מסכתא. באט דאונט אווער פעי, כ'זעה ס'דא מורא'דיגע שיינע, איך קען הלכות לולב און אתרוג, כ'זאג אייך באמת, צווישן די צען דאלערדיגע אתרוגים וואס זיי פארקויפן ווייס איך באמת נישט וועלעכס צו קויפן, אזוי שיין זענען זיי. דער האט א גרעסערע מעלה, ער האט א בעסערן גידל, דער האט א גרעסער גארטל, דער איז מער נקי, ס'מורא'דיג, פאר א צען דאלער, א פופצן דאלערדיגן אתרוג ווייסט מען נישט וועלעכעס צו קויפן, אזוי שיין זענען זיי. מען געט אבאכט אויף דעם, אדער בעסער געזאגט, מען האט עס שוין געגעבן גענוג זריקות, גענוג פילן, מען האט עס שוין, מען האט עס שוין אהער געשטעלט. באט דער וואס ער קומט אהן מיט א פינף הונדערט דאלערדיגן פיס, ער איז אויכעט נאר געווען אין די יאר ווען מען האט געשניטן, צו אפילו ווען מען האט איינגעפלאנצט, באט הי דאזענט, הי איז נאט דער די האול טיים, ס'איז נישט קיין השגחה תמידית, סא עניוועי. ביי פאר יור ווייף און טשילדרען וואס שיינע זאכן אויף יום טוב אז ס'זאל זיין א אמת'ער עונג יום טוב. און נאך קענסטו טון וואס איך טו. וואס טו איך? היינט האב איך דאך ליידער נישט קיין שול וואו צו דאווענען, טו איך עס נישט, אבער נאך כ'האב געדאווענט אין קליימער איז געקומען מענטשן און געוויזט נא זעסט כ'האב באצאלט זעקס הונדערט דאלער, פינף הונדערט, אכט הונדערט, פלעג איך צוגיין און בעטן א טובה, טו מיר א טובה, געב עס מיר אלס מתנה על מנת להחזיר, איך וויל געבן איין שאקל. דעטס איט, מער ברויכסטו נישט. איז, טאמער איז עס טאקע אזוי גוט, האב איך דאך אויך יוצא געווען. סאו מיט וואס שטייט יענער בעסער פון מיר? דאס זאלט עטס טון, די אלע וואס זענען געקומען די שאו אפ'ס, זעקס הונדערט, זיבן הונדערט, זאג אים, געב עס מיר אלס מתנה על מנת להחזיר, דארפסט עס נאר האבן דעם ערשטן טאג, ווייל דעמאלטס דארף זיין דער עיקר לכם. חוץ פון ווער ס'איז אין ארץ ישראל, דארטן אין בית המקדש, אין די געגנט פון ירושלים, דארטן, שמחתם לפני השם שבעת ימים, דארט איז די גאנצע צייט. ער דארף זיין דער לכם, עס דארף זיין דער הדר מיט אלעם. אבער ביי אונז איז אנדערש, אונז איז נאר דיקא דער ערשטער טאג. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, עס איז געווען אן עקסידענט פון איינעם וואס ער איז געפארן, ער איז אויסגעלאפן מיט געז אויפן גרויסן עיטי סעווען, האט זיך אפגעשטעלט איז איינער האט זיך געוואלט אפשטעלן אונטער אים, איך וויל זאגן פארן עולם, פונקט ווי ווען איינער פאלט צוזאם טארסטו נישט צוגיין ווייל יעדן ריר קענסטו אים הרג'נען, ווען עס איז אן עמורדזשענסי אויפן ראוד דארפן גיין נאר געלערנטע מענטשן. יו שוד נאט בי אינוואלווד, וואס יעדעס מאל ס'דא איינער סטאק אויפן הייוועי זעהט מען אלע אידן שטעלן זיך אפ, דו מיינסט דו טוסט א גרויסע מצוה, מיט דעם טוסטו א גרויסע עבירה ווייל דו מאכסט א טרעפיק און איינער קען אריינפארן אינעם אנדערן, פשוט דו ווייסט נישט אז מ'דארף זיך אראפ שטעלן אינגאנצן אף די ראוד מיט אלעם. סא זיי נישט קיין גוטער, עס איז געווען א אינגערמאן האט זיך געוואלט אפשטעלן, ער האט געמאכט ברעיקס, אונטער אים איז געפארן א טרעילער, די טרעילער האט געמאכט אזא מין שארט סטאפ ווייל אז נישט דערהארגעט ער דעם מענטש, און ער איז אריינגעפלויגן אין די וואודס און ער איז געהארגעט געווארן אויף שטיקער, מיטן טראק. רבותי איך וויל ענק זאגן, עס גייט יעצט קומען א מחא'דיגער יום טוב, שטעל דיר פאר, דער יום טוב איז דאנערשטאג פרייטאג און שבת, דאס מיינט אזוי, חול המועד איז זונטאג, מאנטיג, דינסטיג, און מיטוואך איז הושענא רבה, קען מען דאך אויכעט, ביי אינגעלייט וואס זיי קענען ארום פארן, פארן דאך ארום הושענא רבה אויכעט. האסטו למעשה פיר טעג חול המועד. עס איז דא וואס זיי פארן ארום מיט די קאר אלל אווער די יונייטעד סטעיטס. איך בין נישט ברוגז אויב דו פארסט מיט דיין ווייב, מיט דיין ווייב מיט דיינע קינדער, אויב זי איז ריין, זי איז נישט קיין נדה, פאר ווי דו ווילסט. און ס'איז דא יעצט א פארטעבל סוכה האב איך געזעהן פאר הונדערט דאללער וואס מ'קען עס געבן א שטעל אויף ס'פיט אריין פונקט איין מענטש. טריי נישט עובר צו זיין הלכות. יעצט אז דו ביסט ארום געפארן און ביסט א אויפן וועג, די גמרא זאגט הילל וכל גדולי הדור זענען געווען רועי בקר האבן זיי נישט מקיים געווען מצות סוכה, איז א גמרא מסכת סוכה דף מ"א עמוד ב' דאכט זיך מיר, צו ווען מען גייט אן אויספלוג מיטן ווייב צו מען קען נוצן דעם היתר, קען זיין יא, איך ווייס נישט, איך בין נישט קיין רב. מען קען זאגן פונקט אזוי ווי הילל וכל גדולי הדור האבן עס געטון פאר פרנסה. דו דארפסט געבן ושמחתם לפני השם אלקיכם שבעת ימים אתה ואשתך אזוי ווי שטייט אויסגערעכנט מיט די קינדער, קען זיין ס'איז א חלק פון עונג יום טוב, איך גיי נישט יעצט זאגן נישט יא און נישט ניין. ס'איז אבער זיכער טאמער פארסטו מיט דיין ווייב און זי איז ריין, נעמסט מיט דיינע קינדערלעך, ביסטו מקיים מיט דעם מצוות שמחת יום טוב. און יעצט אבער אז דו קענסט מיטנעמען א סוכה פארוואס זאלסטו נישט מיטנעמען? דערס נאו ריזען וויי נאט, און אז דו קענסט זיין איבעראל ביי מנין שחרית וערבית, דערס נאטינג ראנג, איך זעה גארנישט ראנג דערמיט, ס'איז דא וואס זיי האבן מורא צו שרייבן, נעם דיר מיט געלט אז דו זאלסט נישט דארפן צאלן מיט א קרעדיט קארד.
דערס נאטינג ראנג מיט צו גיין, און בפרט נאך אז דו גייסט וויזיטן אינלאס צו משפחה צו אנדערע זאכן, דערס דזשאסט נאטינג ראנג, סא אז דו קענסט מקיים זיין מצוות סוכה ביי קויפנדיג פאר נאך הונדערט דאלער א קליינע סוכה וואלט געווען די בעסטע זאך, און דער אמת איז דו מוזט נישט קויפן אויך. נישט. כ'האב געזען די קענסט נעמען פשוט לייסטלעך מיט האלץ און די קענסט כ'האב געזען איינער געמאכט פון א סקיד ער האט גענומען צוויי סקידס און די דריטע דארף נאר זיין א טפח און אויף דעם לייגט ער ארויף די סכך קען מען זיך היינט מיטטראגן ס'איז די פיינע סכך וואס זיי פאלדן זיך אפ ענד דאון סאו עניוועי. און ווען נישט קענסטו פארן אין א אידישע געגנט ווי ס'איז דא סוכות. אמעריקע איז זייער גרויס און ס'איז פיל מיט סוכות. סאו נעם א קאר געזונטערהייט פאר ארום געזונטערהייט מיט דיין ווייב מיט דיינע קינדער נאו פראבלעם. וועסט מקיים זיין מצות סוכה אויפן וועג און וועסט אויך מקיים זיין צו דאווענען און שאקלען די ד' מינים מיט אלעם. אבער איין זאך זאלסטו וויסן, צעלאז דיך נישט, טרינק נישט קיין וויסקי, טרינק נישט קיין וויין, און מאך זיכער אז דו ווייסט אז דו ביסט סטעיבל, פאר מיטן ספיד לימיט, אלע קינדער זאלן זיין צוגעבינדן און די וואס דארפן האבן א סיט זאלן האבן זייער סיט, פאר ווי א מענטש, פיר דיך אויף מענטשליך, און אז דו זעהסט איינער איז סטאק, זיי דו נישט גאט'ס פארזארגער, יענער האט א סעלפאון, אדער קאלט ער עי עי עי, אדער קאלט ער חברים, זיי ווייסן ווי אזוי זיך אוועקצושטעלן נישט אינמיטן די הייוועי, און בי ווערי קערפול האו יו דרייוו, עניוועי, האטס מיר אלע. א פרייליכן און א לעכטיגן יום טוב, אויב ס'וועט נאך זיין אן עמורדזשענסי וועל איך נאך מאכן, טאמער נישט וויל איך נאר דאס זאגן נאכאמאל, ס'קומט יום טוב, מאך זיכער אז דו מאכסט נישט קידוש אויף וויין, מאכסט קידוש אויף גרעיפ דזשוס, דו האסט נישט קיין וויסקי אינדערהיים, אלע שעלווס וואס איז דא אקסיקאנטן מיט די אלע מעדעצינען וואס מ'ווערט היי וואס דו נוצט וועגן ווייטאגן, מאך זיכער אלעס איז אוועקגעלייגט, אלעס איז קלאוזד, און גיב נישט פאר די קינדער קיין וויין, און קיין ברויפן, קיין. וויסקי, עס קומט דאס פרייליכע טעג, מען גייט זיין שמחות בית השואבה, מען גייט טאנצן, מען גייט זיך לאזן וואויל גיין, מעיק שור יור טשילדרען דאונט דרינק, נישט קיין וויין, נישט קיין ברויפן, נישט קיין ביר, נאטינג דעט געטס דעם קעריד עוועי, און ביים טיש זאל נישט זיין קיין וויין, ביקאוז יו דאונט נאו איף יור טשילדרען אר נאט אן דראגס. האטס מיר אלע א שמחת יום טוב, זאל זיין ווער סאו מאכט דא. בחגך והיית אך שמח. די גמרא זאגט כל אך ורק איז א מיעוט, טא לערן איך ארויס אך שמח לרבות יום טוב האחרון של חג, האב איך שוין אמאל נאכגעזאגט דאס ווארט צו מיין אייגן ווארט די סוכות, דער יום טוב סוכות איז א יום טוב וואס האט געוואקסן א גאנצן זומער, און מען פריידט זיך באספך מגרנך ומיקבך, אינווענטארי, כ'האב אסאך. ס'איז ביי מיר אסאך אנגעוואקסן, דאנק איך דעם אייבערשטן. דער יום טוב פון שמיני עצרת, כאטשיג ס'איז גראד נאך סוכות, דער יום טוב פון שמיני עצרת איז ווייט אוועק, דאס איז אן אנדערע יום טוב אינגאנצן, שמיני איז רגל בפני עצמו, כאטשיג ס'איז עטעטשט, דאס איז א יום טוב וואס דער אייבערשטער שפארט זיך איין ער, מיט כלל ישראל. יעצט לכאורה יעדעס מאל ווען א איד גייט דאווענען און לערנען און ער פלאנצט נישט איין די צייט, לכאורה איז דאך עס א שאד, ווייל ווען ער וואלט איינפלאנצן עס וועט דאך וואקסן נאך מער עס וועט דאך זיין נאך פרייליכערער סוכות, נו פארוואס גייסטו דאווענען און לערנען און טוהן אלע הייליגע זאכן וואס מען דארף טוהן? קענסט דיך אין די צייט אנפלאנצן, זאגט דיר די תורה והיית אך שמח, מ'זאל זיין אביסעלע ווייניגער פרייליך, ס'זאל ביי דיר ווייניגער וואקסן, ווייל דו זאלסט אפגעבן צייט צו לערנען און דאווענען, ממילא לרבות יום טוב אחרון של חג עסטו זיין דעמאלטס אינדערהיים ווען דער אייבערשטער שפארט זיך אריין מיט די הייליגע אידן און מיט די הייליגע בני עליה. ווייל ווארום, ווען נישט, טאמער דו עסט טאקע נישט אפגעבן קיין צייט פאר תורה און תפילה, אמת, די ערשטע, די יום טוב פון סוכות עסטו טאקע זיין זייער פרייליך, אבער וואס גייט זיין שמיני עצרת? זאגט דיר די תורה והיית אך שמח זאלסט גאנץ יום טוב זיין ווייניג פרייליך, לרבות דאס וועט מאכן אז יום טוב אחרון של חג עסטו קענען זיין פרייליך ווייל דו האסט אנגעדאוונט און געלערנט אויך, ממילא איז נישט פונעם. אך לערן איך ארויס די ריבוי, דער אך איז געמאכט אז יום טוב זאלסטו זיין ווייניג פרייליך, לרבות דאס וועט עס מאכן אז ס'זאל פארמערן. ס'איז אן אייגן ווארט, איך מיין ס'א גוט ווארט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. רבותי, אביסל דאווענען און לערנען אויכעט. ס'איז א הייליגער יום טוב, עסטו צוקומען צו שמיני עצרת און ס'זאל זיין אינדערהיים. כ'האב געוואלט נאך איין וויכטיגער נקודה מעורר זיין, איינער האט מיך אפגעקאלט היינט אז זייט ער האט מעביר סדרה געווען פון ווען ער האט געהערט פאר א יאר, יעצט ווערט דאס ערשטע יאר וואס ער האט ברוך השם מעביר סדרה געווען, ווייס יענקל מילער, די יארמער רב, האט אמאל געזאגט פאר איינעם, אז פאר א מיין זון האט היינט געלייגט תפילין, זאגט ער, וואס ער איז געווארן בר מצוה, ווען מאכסטו די סעודה, זאגט ער, ניין, ער איז געווארן בר מצוה דרייסיג יאר צוריק, אבער ער האט היינט אויך געלייגט תפילין, ס'איז א שמחה, ער האט היינט אויך געלייגט תפילין, ער האט נישט אויפגעהערט, ברוך השם, ס'איז א שמחה, א איד קען מיר זאגען דאס ערשטע מאל, ער איז אלט פערציג יאר, צו פינף און דרייסיג, און ס'ערשטע מאל האט ער מעביר סדרה געווען די גאנצע תורה אין זיין לעבן. זאָגט ער, אָבער דאָך איך מוז דיר זאָגן, די פּרנסה איז געשטיגן, איך קען דיר נישט זאָגן עסטרענאָמיקל דאָס יאָר, כאָטש יעדער פּלאָגט זיך, און איך גיי מיך ווײַטער אונטערנעמען, און ער קאָלט מיך אָפּ, זאָלסט נישט פֿאַרגעסן מעורר צו זײַן דאָס יאָר, זאָג איך אים, וואָס מיינסטו, איך האָב יעצט פֿאַרגעסן? איך בין דאָס מעורר שוין יאָרן. זאָגט ער, ניין, ווײַל די יאָר וועט זײַן אַ פּראָבלעם, ס'וועט זײַן שבת, און שבת אַליינס, מע זאָל די גרויסע בראשית קענען מעביר-סדרה זײַן, זײַן אַ פּראָבלעם, און די מינוט ווען מע פֿאַרלירט זיך, פֿאַרגעסט מען שוין אַלעס, וואָנס יו לאָסט יור אָף טרעק. זאגט ער זאג דעם עולם אז זאלן אנהייבן הושענא רבה און שמיני עצרת און שמחת תורה אזוי ווען זיי קומען צו צום שבת זאל שוין זיין ווי מען זאגט זאלן קענען משלים פרשיותיו עם הציבור האב איך אים געזאגט אויף דעם האב איך א גאנצע הסתפקות צו דאס איז פרשיותיו עם הציבור ווייל למעשה איז דאך נישט דא קיין פרשה נאר איך האב אים געזאגט פונקט אזוי ווי ס'איז נישט הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן צו זאגן ביז שני זונטאג ווייל באמת וואלט עס געדארפט זיין מיט איין מאל נאר איך בין שוין מסכים אז מען זאל עס זאגן אזוי ווייל ס'איז א בדיעבד, אבער ס'איז אויף אזויפיל אז דו טוסט כאטש משלים זיין פרשיות מיט'ן ציבור, אבער כ'האב געזאגט פונקט אזוי איז דאס מסתם אויך, ס'איז אפשר מער נאר א בדיעבד, אבער ס'איז בעסער די בדיעבד ווי ס'זאל אינגאנצן נישט געטוהן ווערן. און איך וויל נאכאמאל איבערחזר'ן, איין נקודה, אין די אלע געפאקטע שילן צו זען די אלע געוואלדיגע מורא'דיגע התעוררות פון הקפות, פארענטשעס, ווי מ'שטופט זיך איז עס נייס.